אז מען טאר נישט הערן דעם קול ביי שמונה עשרה, אז שמונה עשרה דארף מען דאווענען שטילערהייט, ויחשבה עלי לשכורה, עלי האט איר געהאלטן פאר שיכורה, האט זי געזאגט פאר עלי, ניין ניין, יין ושכר לא שתיתי, איך בין נישט קיין שיכורה, איך בין א צעבראכענע אידענע, ואשפוך את נפשי לפני ה', איך גיב, איך האב זיך אויסגעגאסן די הארץ פאר'ן אייבערשטן, האט עלי איר געענטפערט אויף דעם, נאכדעם האט ער איר געזאגט, לכי לשלום,

א ווי קען זיין פון א מינוט צו א מינוט, א מינוט פריערט שטייט ויחשבה עלי לשכורה, האט איר געהאלטן פאר שיכור? האט זי אים געזאגט ניין איך בין נישט קיין שיכורה איך האב נישט געטרינקען קיין וויין, נאר איך בין איך בין א צובראכענע אידענע, האט ער געזאגט לכי לשלום ואלוקי ישראל יתן את שלתך, זאגט רש"י, האט ער מבשר געווען אז די תפילה איז שוין נתקבל געווארן, א מינוט פריער האט ער געהאלטן פאר שיכורה און יעצט זאגט ער שוין די תפילה איז נתקבל געווארן? וויאזוי ארבעט עס פון א מינוט אויף א מינוט, א מינוט פריערט האסטו געהאלטן פאר שיכורה, האט דער שפת אמת אים געזאגט אזוי. האט ער אים געזאגט א מורא'דיגע ווארט, ער האט אים געזאגט שטייט עלי הכהן האט געזען ס'שטייט דא א אידענע און בעט וקולה לא ישמע, האט ער געטייטשט דער שפת אמת וקולה לא ישמע, עלי הכהן האט געזען זי דאווענט דא און מען הערט נישט איר קול אויבן אין הימל, זאגט ער ווי קען זיין אזא זאך, א מענטש שטייט דא א צובראכענע איד און דאווענט מען הערט נישט דעם קול אין הימל ס'איז נישטא קיין אזא זאך, פארדעספאר איז ויחשבה עלי לשכורה האט עלי געהאלטן ס'איז סתם געשפילטע מעשה ס'איז א שיכורה זי מאכט זיך. זי מאכט זיך, זי דאווענט נישט נישט אמת'דיג. איז זי צוגעגאנגען צו אים און געזאגט, ניין, זאלסט וויסן מיט אן אמת, יין ושכר לא שתיתי, איך בין נישט קיין שיכורה, איך בין א צעבראכענע אידענע, ואשפוך את נפשי. האט עלי איר געזאגט, וואס, דו ביסט באמת א צעבראכענע אידענע? איז פארוואס קולה לא ישמע, פארוואס הערט מען נישט אויבן אין הימל? מוז זיין אז, דו ביסט שוין, ביסט דאך שוין נתקבל תפילתך, אז די תפילה איז שוין נתקבל, ביסט שוין א געהאלפענע, ביסט שוין געהאלפן געווארן, דערפאר הערט מען עס נישט אויבן. ווייל ס'איז נישטא קיין אזא זאך א אידישע תפילה, אז ווען א איד וויינט דא און מ'הערט, מ'הערט אים נישט אויבן, ס'איז נישטא קיין אזא זאך. אוי אין אנהייב האט ער געהאלטן אז ס'איז א שיכורה אבער זי האט אים געזאגט זי איז נישט קיין שיכורה איז פארוואס וקולה לא ישמע פארוואס הערט מען נישט אויבן אין הימל מוז זיין אז די תפילה שוין נתקבל געווארן אידן שרייען היינטיגע טעג אידן דאווענען און שרייען וויסן יעדע תפילה וואס דאס איז וואס דאס פועלט בגבהי מרומים ווער רעדט אין היינטיגע טעג וואס די לשון הרמב"ם ידוע די רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה

אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד יעדע אידישע תפילה ביחיד במה דברים אמורים יעדע יחיד טאר נישט מסיח דעת זיין פון די גרויסע כוחות אדירים וואס יעדע איד פארמאגט אין די טעג ווי מ'זעהט נישט ווי ס'איז א וואנט פון בעטאן וואס הונדערט מענטשן קענען עס נישט אויפהייבן הונדערט מענטשן קענען עס נישט אויפהייבן און היינט גיט א קוק ווי מ'בויעט די בנינים.

ווי רש י זאגט אויפן פסוק דרשו ה' בהמצאו, אונז זעמער דאך היינט בהמצאו, רש י זאגט דרשו ה' בהמצאו, זאגט רש י די לשון, קודם גזר דין, בעוד שאי אומר לכם דרשיני. רש י זאגט דרשו ה' בהמצאו, קודם גזר דין, בעוד שהוא אומר לכם דרשוני, ווי די אייבערשטער זאגט, זוך מיך ווען איך הייס דיר זוך מיך. קודם גזר דין בעוד שהוא אומר לכם דרשוני, זמנים מיטן פילן אחריות אויסצונוצן, ווי די גמרא זאגט אין ראש השנה י"ח, זאגט די גמרא, שטייט אין פסוק, ויהי כעשרת הימים ויגף השם את נבל, ויהי כעשרת, וואס איז זאגט די גמרא, הני עשרת הימים מאי עבידתייהו, וואס איז געווען די צען טעג? אריבער צען טעג ויגף השם את נבל, וואס איז געווען די צען טעג? אמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוה אלו י' ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים דער רבונו של עולם האט שוין איבערגעווארט אפילו אויף נבל, דער רבונו של עולם האט געווארט אפשר וועט ער תשובה טוען אפשר וועט ער געבן א געשריי, נבל, אפילו נבל, נאר ער האט נישט ער האט נישט תשובה געטון, עס איז געווען ויהי כעשרת ימים ויגף השם את נבל, די וועלט זאגט אז דאס איז די טייטש אין תהלים ל"ט ס'דא א פסוק מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני, ער זאל נישט זיין קיין חרפה אויפן נבל אז זיך נישט אנרופן אין די צען טעג, נאר מען רעדט, גיב זיך די טעג.

ניט פֿאַר קײן שרי רחם און תּפֿילה בײַ קושיא סײרע, אַ געשרײ! װי רופֿט עס אױף ייִדיש? רײַסן װעלטן! ניט פֿאַר קײן שרי רחם און תּפֿילה בײַ קושיא סײרע! רב שלמה בלאָך איז געװען אַ תּלמיד פֿון חפֿץ חײם. דער חפֿץ חײם האָט געשריגן דאָרטן, אַל תּתּנו דמי לו! שטײט אַל תּתּנו דמי לו! אַזױ שטײט. האט ער געשריגן, איר זאלט אים נישט שווייגן! איר זאלט אים נישט שווייגן! איר זאלט שרייען און שרייען ביז ער וועט קומען א געזונט לעבעדיג יאר! אל תתנו דמי לו! איר זאלט אים נישט שווייגן! איר זאלט שרייען און שרייען! טעג וואס מען גיט א געשריי, טעג וואס אונז האמיר די הבטחה אויף די גרעסטע זאכן,

איז וואס מאכסט אזוי גרויס די עשרת ימי תשובה? זאגט דער ערוך לנר דעם לשון, ער זאגט אזוי, יפה צעקה טייטש איז יפה, ס'האט א כח, ס'האט א כח, און מען זעט טאקע א גאנץ יאר ווי צעקות העלפט, מען זעט צעקות און מען ווארט מיט זייער עס א גאנץ יאר, אבער ליידער ליידער איז אויך דא צעקות וואס אונז פארשטייען מיר נישט אין דעם, וואס ס'זעט נישט אויס ווי עס איז נתקבל געווארן, ס'איז דא צעקות וואס נישט אלע צעקות זעט מען ווי ס'איז נתקבל געווארן. פארוואס? זאגט דער ערוך לנר, יפה צעקה טייטש יפה, ס'האט דעם כח, אבער ס'מוז נישט זיין, ס'איז נישט קיין הונדערט פראצענט. אבער שאני עשרת ימי תשובה זאגט ער, שאני עשרת ימי תשובה איז אפילו תפילת יחיד ודאי מהני, ס'איז זיכער פועל'ט עס, ס'איז נישט יפה צעקה, ס'איז זיכער פועל'ט עס ונקרע דינו לגמרי. ודאי מהני ונקרע דינו לגמרי. פארשטייט, ס'איז נישט יפה צעקה, ס'איז זיכער העלפט און נקרע דינו לגמרי, פשט איז אז די אלע זאכן קענסטו יעצט אויף זיכער צופליקן און צורייסן, דארפסט זיך נאר אוועקשטעלן גוט אויפן פלאץ, זיך גוט אוועקשטעלן אויפן פלאץ ווי ס'דארף צו זיין, זיך אוועקשטעלן דארטן, תפילת יחיד ודאי מהני אויסצונוצן יעדע מינוט מיט תורה ותפילה. און זאגט היינט היינטיגע צייטן איז עפעס אזא טיר וואס מען דארף אפילו נישט אנרירן קיין קלאמקע, מען גיבט זיך א שטעל אוועק און א עלעקטראנישע אויג זעהט עס אויבן גיבט ער זיך א מאך אויף די טיר, דארף זיך נאר דארטן אוועקשטעלן די אויג זאל דאס זעהן, די עלעקטראנישע אויג. וועסטו זאגן היינטיגע טעג אויכעט, אזעלכע טעג וואס דארפסטו אפילו קיין קלאמקע נישט, גיב זיך א שטעל אוועק דארטן, גיב זיך א שטעל אוועק, מיטן תהילים און מיטן סליחות, גיב זיך א שטעל אוועק גוט, מיט א געשריי, ס'וועט זיך שוין אלץ עפענען, די אויג זאל דיר נאר זען אויבן. מען ווארט אויף דאס, וועסט זיך אוועק שטעלן דארטן ביי די טיר, יעדער איינער אוועק שטעלן ביי די טיר. האט מיר געזאגט דער נאראלער רבי זאל זיין געזונט האט מיר געזאגט דאן מיר זאגט וויאזוי די מעשה איז געגאנגען געווען אזוי ס'איז געווען א איד האט געהייסן ר' מרדכי פעלץ דער ר' מרדכי פעלץ איז געווען ביי ר' שיעלע בעלזער איז ער געווען בעל תפילה בעל שחרית ער זאגט מיר דער נאראלער רבי זאל זיין געזונט ער האט עס געהערט פון ר' גדליה פעלץ ער איז א זון פון ר' מרדכי פעלץ געווען און ר' גדליה האט עס געדענקט די מעשה ער איז געווען דערביי ער זאגט אזוי

ער זאגט ביינאכט מוצאי יום הקדוש ווען ער איז געגאנגען אויספאסטן אין סטאנציע האט מען אים געזאגט אז דער רב רופט, בעלזער רב רופט אים, שיעלע בעלזער רופט אים, האט ער פארשטאנען ער גייט כאפן א גוטן פסק ווי איז ער געווען, אמיר אויף נרו שכל קומסטו אן, שרייסט המלך ביי די טיר, איז דעמאלטס ביינאכט האט ער געזאגט פאר טאקע פאר רבי גדליה'ן דעם זון דער וואס האט עס דערציילט פארן נאראלער רב, האט ער דערציילט און ער האט געזאגט פון ווי ער געקומט, ער איז געקומען פון ערגעץ ער האט דארטן געהאט א פיקוח נפש מעשה מיט א שוין ער איז אריינגעקומען ער איז געגאנגען צו רבי שיעלע בעלזער, זאגט ער רבי שיעלע בעלזער האט אים געפרעגט מרדכי האסט עפעס היינט געדאווענט עפעס זייער ווארעם וואס גייט פאר מיט דיר? ווי ווי האסט עפעס געדאווענט אזוי ווארעם היינט?

איך האלט טאקע פאר פסוקי דזמרה אבער דאס איז די מציאות איך מוז זיך דא צושטעלן מ'האט געשמועסט די זעלבע זאך א אינגערמאן זאגט ווי בין איך אויף די וועלט שוין ו' תשרי רבונו של עולם שוין ו' איך האב ווי ווי האלט איך דא אויף די וועלט שוין ז' ווי בין איך דא אויף די וועלט זאגט ער נישט נפקא מינה דו האלטסט פאר פסוקי דזמרה המלך דער מלך ווארט דיר דער מלך איז יעצט דא ס'איז יעצט עשרת ימי תשובה דער מלך איז דא גיב זיך א שטעל צו שנעל צום מצב קוק נישט ווי דו ביסט געווען ביז יעצט קוק נישט ווי דו ביסט געווען און ווי דו האלטסט בכלל, ס'איז בכלל נישט אינטערעסאנט. ער האט געזאגט מ'האט אים גלייך המלך, וואס איז מווארט דא? דער מלך איז דו זעלבסט זאגסט אויך, קוק נישט ווי דו ביסט געווען, וואס איז בכלל נישט אינטערעסאנט, יעצט הייב אן א נייע בלעטל, המלך. רבונו של עולם ווארט. זמנים וואס מ'לויפט אריין און מ'טוט צו די זאך, ווי דער רבינו יונה זאגט אויף די טעג, זאגט ער ומה נואלו, ווי נאריש זענען היוצאים לפעלם ועבודתם עדי ערב, די וואס גייען ארויס צו די ארבעט אין די טעג שרייבט דער רבינו יונה, ווי נאריש זענען די וואס גייען ארויס ארבעטן אין די טעג זאגט ער בימים הנוראים ימי הדין והמשפט ואינם יודעים מה יהיה משפטם היינט גייסטו ארבעטן דו ווייסט וואס טוט זיך יעצט אויבן? שרייבט ער וראוי לכל ירא אלוקים למעט בעסקיו ולהיות רעיוניו נחתים

און ווען זאגט ער ווייסט ווי דו ווילסט די השתדלות השתדלות פרנסה מאכט מען אין די צען טעג נישט אין די ניין טעג אין עשרת ימי תשובה יעצט שרייבט מען אויבן די טשעקס יעצט יעצט טוט מען צו די זאך זאגט דארטן ר' חיים קאניעווסקי'ס אייניקל זאגט ער האט אים געפרעגט ער ענדיגט תהילים יעדן טאג עפעס א עשרת ימי תשובה שוין יארן ענדיגט ער תהילים יעדן טאג האט ער געפרעגט פארוואס האט ער עס גענומען אויף זיך ענדיגן תהילים זאגט ער דאס איז מיין השתדלות אויף פרנסה ווען די עולם איז פארנומען מיט השתדלות, זיי וויסן די השתדלות, השתדלות, השתדלות, ווי זאגט דער מאור ושמש, א א א וברכתיך בכל אשר תעשה, זאגט ער, עקימת שפתיו הוי מעשה, זאג מיר, נעם א תהילים אין די הענט, דאס איז, דאס איז, דאס איז, דאס איז די השתדלות. אבער בכלל ובפרט היינט אנדערע טעג, ווי די, ווי זי ברענגט, שטייט, דער טור ברענגט אין תר"ב, א הלכה וואס אונז פסק'ען מיר נישט אזוי, אבער דאס שרייט וואס די טעג זענען, ער זאגט דער טור ברענגט אזוי ונוהגין בספרד שגם בשבת מרבין לומר סליחות ותחנונים, שבת שובה זאגט מען אויך סליחות ותחנונים, פרעגט גלייך דער טור ווי אזוי מעג מען עס מאכן, דאך קיימא לן אין מריעין בשבת, אין מתריעין בשבת, וואס איז די היתר ווי זאגט מען סליחות שבת, אין מתריעין בשבת, הערט וואס די בית יוסף זאגט, די געדאנק דא, די געדאנק וואס דארף ארום נעמען די טעג, ער זאגט אזוי, ער פרעגט דאך אין מתריעין בשבת וואס איז די היתר צו זאגן סליחות שבת, זאגט ער ונראה לי זאגט דער זאגט דער נראה ליתן טעם למנהגם ווייל שהם סוברים להלכה זיי האבן געהאלטן להלכה ווי די מאן דאמר אז ס'איז דא איין זאך מתריעים בשבת אויף וואס מעג מען מתריעים בשבת מתריעים בשבת על עיר שהקיפוה אויבים או שטפוה נהר אויף דעם מעג מען מתריע זיין שבת פארוואס ווייל ס'איז פיקוח נפש בית יוסף רופט עס אן דבר נחוץ ווייל ס'איז א דבר נחוץ פיקוח נפש מעג מען מתריעים בשבת זאגט דער בית יוסף, וכיוון דבעשרת ימי תשובה התפילה נשמעת יותר מבימים אחרים, היינט הערט מען אויס תפילות מער ווי א גאנץ יאר, וגם באותם הימים הוא אדם מוכן להיות נגמר דינו ביום הכיפורים, היינט איז ער דאך גרייט להיות נגמר דינו ביום הכיפורים, איז אין לך דבר נחוץ יותר מזה, איר הערט א לשון בית יוסף, אין לך דבר נחוץ יותר מזה, נישטא קיין גרעסערע פיקוח נפש אין די טעג, פאר דערפאר האבן זיי געזאגט סליחות אויך שבת, אבער אונז פסק'נט מען נישט אזוי, מען זאגט נישט שבת, אבער דו זאלסט וויסן פאר ווען דו גייסט זאגן סליחות אינמיטן די וואך, פאר ווען דו גייסט זאגן סליחות אינמיטן די וואך צו פארשטיין וואס דא טוט זיך, וואסערע א סליחות דאס איז, ס'איז א סליחות וואס מען האט געהאלטן אז אין לך דבר נחוץ יותר מזה, א סליחות וואס מען האט כיון דבעשרת ימי תשובה, התפילה מתקבלת יותר מבימים א, נשמעת, התפילה נשמעת יותר מבימים אחרים, וגם באותם הימים אדם מוכן להיות נגמר דינו ביום הכפורים, איז אין לך דבר נחוץ יותר מזה. פארשטיי נאר, דו געפינטסט זיך היינט אין אנדערע טעג, גיב זיך א שאקל מיט דעם. ס'איז דא אן אנדערע הלכה וואס מען פסק'נט עס אויך נישט. ער דער טור ברענגט אין תקצ"ז, ברענגט ער פון רב נטרונאי גאון, אז וועגן פאסטן עשרת ימי תשובה, זאגט ער אז מיר פאסטן אויך שבת שובה און די צווייטע טאג ראש השנה. שבת שובה און צווייטן טאג ראש השנה האבן זיי אויך געפאסט. זאגט דער טור גלייך, אפילו אונז ווייסן מיר דאך אז שבת און יום טוב טאר מען נישט פאסטן, אבער משום דעשרה יומין אינון משונין מכל ימות השנה, דאס איז אנדערע טעג, ס'איז משונין מכל ימות השנה, און ממילא פרעג מיר נישט פאסטן שבת יום טוב, ס'איז אנדערע טעג, דאס דארפן אונז וויסן, אונז פאסט מען נישט נישט שבת נישט יום טוב, אבער זאלסט וויסן וואס די טעג זענען, ס'איז אנדערע טעג. אין פלא יועץ ברענגט, שרייבט וכתוב בספרים, שהפרש יש בין עשרת ימי תשובה, בין עשרת הימים לעניין תשובה, תפילה, לעניין תשובה, תפילה, כהפרש האור מן החושך. אז דאס איז נפקא מינה פון די טעג מיט א גאנץ יאר כהפרש האור מן החושך, ויפה שעה בתשובה ומעשים טובים בימים אלה מימים שלימים בשאר הימים. קיצור, מען דארף זיך נאר געבן א שאקל מיט מיט דעם. ווי מ'האט געזאגט אין פוילן אז עס געפלעגט קומען דארטן אויפן פארט אין נומער פלעגן קומען עשירים פלעגן אנקומען עשירים דארטן אין ווארשע איז ווער איז געווען דארט נאכגעקומען גנבים וויאזוי האבן די גנבים געגנבעט זיי האבן געהאט א שיטה מען האט אראפגעווארפן א גרינע הונדערטער אויף דער ערד און דער גביר האט זיך אראפגעבויגן נעמען דעם הונדערטער און דעמאלטס האט דער גנב געכאפט דעם רענצל און אנטלאפן האט מען געזאגט אז די קונצן, דאס האט געהאלפן נאר פאר די גבירים וואס האבן נישט געקענט די קונצן. א גביר וואס האט געקענט די קונצן האט געוואוסט אז יעצט קוקט מען נישט אויף קיין הונדערטער ווייל מען וויל דיר דא בא'גנב'ענען. יעצט קוקט מען אויף גארנישט, יעצט גייט מען גלייך און מען קוקט מען קוקט אויף ערגעץ נישט. זאגט אז דער דער יצר, יעדע איד דרייט זיך ארום היינט מיט מיט ראנצלען פון מיליארדן. יעדע איד האט דאך די כוחות אדירים אין די טעג. נישט נאר דער גנב, ער ווארפט אראפ יעדן איינעם עפעס א הונדערטער, עפעס א בלבול, א טשטוש, ער ווארפט אראפ יעדן איינעם א הונדערטער, עפעס א בלבול, עפעס א, אבער די קונצן איז נאר פאר די וואס קענען נישט זיינע קונצן, די וואס קענען זיינע קונצן, די די וואס קענען דעם יצר הרע'ס קונצן ווייסט אז אז יעצט טאר מען נישט קוקן אויף גארנישט, מ'מוז זיין צו די זאך, און און און און משקיע זיין, און ס'זאל משפיע זיין. זאג מיר רבי ישכר דוב בעלזער זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ווי ידוע אז שבת שובה האט ער אוועקגעשטעלט זיין בענקל ביי רעוא דרעוין האט ער אוועקגעשטעלט זיין בענקל ביי די טיר און ער האט אנגעהויבן די תורה האט ער געזאגט לאמיר זיך זעצן כעני בפתח אזוי האט ער געזאגט כעני בפתח אין בעלזער תנועה ער האט זיך געגעבן א צעוויין. שפעטער האט ער געזאגט מער נישט ער האט פארטייטשט א רשי האט פארטייטשט א רשי אין שובה אזוי ברענגט דארטן פון איינע פון די אונגערישע רבנים ברענגט דארטן ער איז דארטן געווען ער זאגט טייכן מיט טרערן וואס האט זיך דארטן געגאסן ווען ער האט עס געזאגט האט מער נישט פארטייטשט א רשי ס'שטייט דארט אין די הפטורה פון שובה שטייט א פסוק דארטן דער רבונו של עולם זאגט אני כברוש רענן אני כברוש רענן וואס טייטש אני כברוש רענן אז דער אייבערשטער זאגט איך בין פונקט ווי דער ברוש דער עצי ברוש איז די טבע אז זיי בייגן אראפ די צווייגן ביז צו דער ערד, אזוי איז דאס, עס בייגט אראפ די צווייגן, זאגט דער אייבערשטער איך בין אויך פונקט ווי די עצי ברוש כביכול, ווייל איך בייג זיך אראפ צו יעדן אידן ביז צו דער ערד, איז די לשון רשי אזוי, אני כברוש רענן, זאגט רשי אני לו נכפף, לו מיט א ו', לו מיט א ו', איך בייג זיך אראפ צו אים, צו יעדן אידן, אני לו נכפף להיות אוחז ידו בי, הערט א לשון פון רשי, אני לו נכפף איך בייג זיך אראפ צו די מענטשן להיות אוחז ידו בי ער זאל מיר געבן א האנט, כברוש רענן הנכפף לארץ שאדם אוחז בענפיו, פונקט ווי די ברוש בייגט אראפ די צווייגן ביז צו דער ערד און די מענטש האלט זיך אן מיט די ענפים, אזוי בייגט זיך אראפ דער אייבערשטער פונקט ווי דער ברוש. האט ער געזאגט אזוי מיט די בעלזער תנועה האט ער געזאגט אני דארט אין רעוא דרעוין אני כברוש רענן זאגט דער רשי הקדוש זאג פונקט ווי די עצי ברוש בייגן אראפ די צווייגן ביז צו דער ערד אזוי בייגט זיך אראפ כביכול דער באשעפער צו יעדן אידן ביז צו דער ערד און ער בעט זיך ביי אים כאפ זיך אן אין מיר אני לו נכפף, דער אייבערשטער בייגט זיך אראפ צו איהם, צו יעדן מענטשן, להיות אוחז ידו בי, כברוש רענן הנכפף לארץ, שאדם אוחז בענפיו, וואס ער בייגט זיך אראפ, זאגט ער, אני כברוש רענן, זאגט דער רשי הקדוש זאגט פונקט ווי די עצי ברוש בייגן אראפ צו די צווייגן ביז צו די.

ווייל ווי זאגט יענער, אז מען גייט אין די גאס און איך זאג אים א גוט יאר, יאנקל, יאנקל א גוט א גוט יאר, און ער הערט נישט מילא, דאן איז ער פארטיפט, אפשר א עילוי, אפשר פארטיפט אין א רמבם, טאמער נישט קיין ברוך הוא, נישט ליגט נישט אין קיין רמבם, איז ער פארטיפט אין אנדערע זאכן, אבער ערגעץ איז ער פארטיפט ווי. אבער טאמער איך געב אים א האנט, איך גיב אים א האנט און ער גיט מיר נישט צוריק, דאס איז שוין, ער דארף שוין זיין צו א גרויסע עילוי איך זאל זאגן אז ער ליגט אין עפעס א רמב ם, און צו זאגן זאגט ער אתה נותן יד דער רבוש ע גיט היינט א האנט, ווי עס אויך איז ידוע ווי, איז ממילא דארף מען דארף מען שנעל מגיב זיין אויף צוריק, זיך זיך גיבן א שאקל, און דערפאר שטייט טאקע אין פוסקים אז אין די טעג זאל מען מחמיר זיין אין פארשידענע זאכן, אין די טעג מען מחמיר זיין צו אין פת פלטר ווי ס'ווערט געברענגט פת עכו ם.

אפילו דברים המותרים, יעצט הער אויף מיט די דברים המותרים. לאו דווקא פת עכו ם רבותי, היינט נישטא קיין פת עכו ם דא אין ארץ ישראל, אבער יעדער זאך פיר זיך נישט ווי א גוי, פת עכו ם מיינט מיינט די זאכן וואס איז דא היתרים לצורך פרנסה מיט דעם, פת עכו ם איז דאך א דבר וואס מען האט מתיר געווען, פארשטייט די אלע זאכן פון היתרים, יעצט יעצט זוך נישט קיין היתרים די טעג, די טעג איז מתנהג בחסידות, מען שרייט צום אייבערשטן מתנהג בחסידות, איז די זיך זעהן אויך צו פירן בחסידות. ווי האט יענער געזאגט איז דא קדש עצמך במותר לך איז דא במותר לך וואו דו וואו דו האסט זיך דא געמאכט עבר עבירה ושנה בה הותרה לו די גמרא זאגט עבר עבירה ושנה בה הותרה לו זיי האבן געווארן דארט מותר דארט מוזטו מאכן דארט מוז אויך הייסן קדש עצמך דא אין די טעג גיט מען א גיט מען זיך א שאקל דער לבוש ברענגט אין תר ג זאגט דער לבוש פארוואס האט מען געכאפט פונקטליך פת עכו ם פת עכו ם איז דאך עפעס א דרגה פארוואס האט מען געכאפט פת עכו ם זאגט ער ווייל אין די פארוואס פונקט די חומרא האט מען געכאפט? זאגט ער כדי להעלות על לבבינו די טעג דארף א איד שרייען איך בין נישט קיין גוי עשרת ימי תשובה כדי להעלות על לבבינו שאנו מובדלים מהם בקדושה וטהרה אין אלע עניינים די טעג פירט מען זיך אנדערש און לכל המשתמע מזה דער ערבי נחל זאגט אין פרשת ויחי ווי פארשטייסטו אזא זאך פת עכו ם למשל יא וואלט ער געזאגט אנדערש זיין אסור יענע וואך איז געווען מותר די אנדערע וואך איז דאך געווען פת עכו ם וואס איז היינט ווי ווי ווי ווי פארשטייסטו אזא זאך היינט איז מותר היינט איז אסור די אנדערע וואך איז מותר זאגט דער ערבי נחל פארשט ווען וואס פארשטייסטו נישט אין הלכות טריפות איז דא אזא הלכה נקב כלשהו בבהמה אין דעם גאנצן גוף נקב כלשהו נישט טרייף א נקב כלשהו נישט טרייף אבער אין מוח א נקב כלשהו יא טרייף עס איז צו פארשטיין זאגט דער ערבי נחל היינט איז א זמן וואס ספרי חיים ספרי מתים פתוחים סא היינט טאר מען נישט אפילו קיין נקב כלשהו היינט איז א זמן וואס איז דער מח און נקב כלשהו אויך די דערפאר אפילו פת עכו ם טאקע טאקע היינט נישטא קיין דברים א א אן זיי מחמיר אין אלע זאכן גייט מען היינט לחומרא היינט זמנים וואס יעדע איד גיט זיך א כאפ די גמרא זאגט אין יומא פ ו גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד זאגט דער רבינו חננאל אויפן פלאץ אויפן גיליון, דארטן אין יומא פ ו, זאגט דער רבינו חננאל וואס טייטש מגעת עד כסא הכבוד, זאגט ער, אפילו הגיע חטאתו עד כסא הכבוד, ער האט אפגעזינדיגט אזעלכע חטאים וואס האט געבאדערט דעם כסא הכבוד, די אייבישטער זאל אפהיטן, אפילו אזא איינער גדולה תשובה, אלץ מאכט מען מסודר, מען איז מסדר א מענטש מיט תשובה, א מענטש טוט היינט תשובה איז די גרעסטע זמנים, די גמרא זאגט עס איז פאר א גאנץ יאר, ווער רעדט ווען ס'איז א יובל בראש השנה אין אזעלכע זמנים, א איד גיט זיך א כאפ, אפילו הגיעה חטאתי עד כסא הכבוד זאגט דער רבינו בחיי, אפילו חלילה געבאבלט דעם כסא הכבוד מיט זיינע חטאים, אלץ ווערט היינט מסודר, און ווען א איד טוט היינט תשובה, דא א ספר ליקוטי מהריל א תלמיד פון רבי ר' מיילעך, ער שרייבט דארטן אז פארוואס איז דא א עקסטערע ספר של בינונים, ס'דא צדיקים גמורים, און ס'איז דא רשעים גמורים, דער בינוני גייט אריין יום כיפור אדער אין צדיקים גמורים אדער לא עלינו אין די אנדערע. לא עלינו. איז וואס טוט מען אן עקסטערע ספר פאר די בינונים. ער גייט אדער ווערט ער צדיקים גמורים אדער חלילה וחס לא עלינו אין אנדערע. וואס איז דאס פאר א עקסטערע ספר? זאגט ער ווייל דער בינוני טוט תשובה עשרת ימי תשובה ווערט ער גאר הויעך ער ווערט אסאך העכער פונעם צדיק גמור. ער קען נישט אריינגיין דארט אין דעם ספר פונעם צדיק גמור. ער ווערט אסאך העכער. דער באשעפער ווארט אויף תשובה. גייט די תשובה ווערט נתקבל ווערט ער ווערט אויפן העכסטן פארנעם. דאס הייסט א איד טוט תשובה. יעדע תשובה ווי האט דער רבי ר' שמעלקע געזאגט שובה ישראל. עד השם אלוקיך, וואס טייטש עד? זאגט דער רבי ר' שמעלקע, איינער שלעפט א רענצל ער מוז ערגעץ אנקומען, אבער איך קען נישט, איך קען נישט, איך קען נישט אנקומען ביז דארט ווי כ'מוז אריין, איך קען נישט שלעפן. זאגט ער וואס טוט א קלוגער איד, ער זאגט ביז דעם פראדזשעקטאר קען איך עס שלעפן, לאמיר פרובירן מיטן פראדזשעקטאר, ביז דארטן קען איך דאך, איך וועל דאך דארטן זען, איך האב כוחות, איך גיי ווייטער מיט דעם, טאמער נישט לאז איך עס דארטן איבער, אבער ביז דעם פראדזשעקטאר קען איך דאך, איז לאמיר גיין ביזן פראדזשעקטאר. ער קומט אן ביזן פראדזשעקטאר, אלא מאי ער האט געזען ער קען גיין נאך א פראדזשעקטאר, איז ער געגאנגען נאך א פראדזשעקטאר. זאגט דער רבי רבי שמעלקע שובה ישראל עד השם אלוקיך שטענדיג טרעף עפעס א פלאץ עד וואס ביז ווי דו קענסט יא דער אייבערשטער קען דיר מיט דיין יצר הרע צוזאמען ער ווייסט אלעס אלעס אלעס ווייסט ער אבער עד דער אייבערשטער בעט דיר שובה ישראל עד מאך עד אזוי שטייט אין מדרש דער מדרש זאגט א משל בן מלך וואס דער טאטע איז געווען ווייט הונדערט הונדערט מייל גאר ווייט מ'האט אים געזאגט גיי צום טאטן ער זאגט איך קען נישט גיין אזא וועג ביז דער טאטע האט אים געזאגט הלוך כפי כוחך וויפיל דו קענסט און איך קום צו דיר. שובה ישראל עד, גיי דארטן ביזן. אין אזעלכע זמנים א איד גיבט א געשריי און די סייעתא דשמיא אין די צייטן איז געווען רבי שריה דבליצקי אוועק פאר א יאר צוויי פאר צוויי יאר געווען א זקן ער האט געזאגט א שיינע זאך ער איז געגאנגען אמאל ראש השנה שחל להיות בשבת ער איז געגאנגען אין מקווה

אבער ער ווייסט נישט ווי מען גייט ס'איז טונקל חושך מצרים, האט ער אנגעהויבן צו טאפן די ווענט, און גייט און טאפט אהין און אהער, ביז ער האט געפילט די פיס זיינע איז געטובלט אין וואסער, די פיס זיינע איז אין וואסער, אה, האט ער געגעבן א גיי אראפ, געכאפט א טבילה, און ער גייט צוריק ארויף. ער קומט צוריק ארויף, הייבט זיך אן א נייע פרשה, ער זוכט די קליידער, ער הייבט אן צו זוכן אהין און אהער, ער האט שוין געטראפן די קליידער, ער טאפט דארטן אין טונקל, ער האט געטראפן די קליידער, ער זעט אז עס איז נישט זיינע קליידער בכלל, עס איז נישט זיינע קליידער, גייט ער ווייטער, ביז ער האט געטראפן שוין זיינע קליידער, שוין, ער האט זיך קוים אנגעטון, ער האט מחליט געווען אבער איך ריר זיך נישט דא, ער איז א עלטערע איד, ער קען זיך נישט דא רירן, ער האט געציטערט צו גיין נאך א טריט. ער זאגט אין הארץ האט ער געשריגן צו רבונו של עולם עס האט אים געבאדערט ראש השנה פארשפעטיגן דעם פסוקי דזמרה פארשפעטיגן דארטן קרבנות געשריגן און בלב האט ער געשריגן א תפילה צום אייבערשטן זאל מיר שיקן איינעם שוין אריבער אפאר מינוט זאגט ער האט ער געפילט ווי איינער עפעס איינער קומט אראפ די טרעפ האט ער אנגעהויבן צו שרייען ער האט געפילט ער וויל יענער זאל אים הערן האט ער געשריגן איך ווייס נישט די וועג ארויס איך בין דא טונקל איך ווייס נישט די וועג ארויס הערט ער ווי יענער שרייט אים א מינוט א מינוט א מינוט און יענער קומט צו צו אים און געווארן האלט אים אן די האנט און ער גיט אים א נעם אפאר טריט ער איז אינדרויסן אין די לעכטיגקייט ער האט געזען אז ווי ער איז געווען געווען ממש אפאר טריט פאר די לעכטיגקייט אפאר טריט פאר די לעכטיגקייט שרייבט ער אז ער האט זיך אויסגעלערנט פון די מעשה האט ער זיך אויסגעלערנט אזוי אז ס'זעט אויס אז א מענטשן ער איז אזוי טונקל אין רוחניות איז אים אזוי טונקל פלוצלינג הערט ער א קול אלוקים מתהלך בגן, עס איז א עשרת ימי תשובה, גיט ער א געשריי, עס איז מיר טונקל, איך ווייס נישט די וועג ארויס, איך וויל ארויס, וועסט געבן דעם געשריי, איך וויל א וועג ארויס, וועסטו זען, פלוצלינג מען גיט דיר א האנט, און וועסט זען מיט אפאר טריט ביסטו אין דער לעכטיגקייט, זען ביסט געווען נאנט צו די אור, עס איז בכלל נישט געווען אזוי טונקל. ביסט געווען ביסט בכלל נישט געווען אזוי טונקל ביסט געווען נאנט צו די אור ער האט זיך געזען שפעטער אז ער געווען אפאר טריט ממש לעבן די ליכטיגקייט האט ער געזען זאגט ער אז א מענטש דרייט זיך ארום אין א חשכות אין רוחניות און זאגט ער אבער ס'קומט א זמן עשרת ימי תשובה ער הערט קול אלוקים מתהלך בגן ס'קומט א רעוא דרעוין א קול אלוקים מתהלך בגן ס'קומט א גוטע זמן ערב ראש חודש ער הערט א קול אלוקים מתהלך בגן און ער גיבט א געשריי רבונו של עולם איך ווייס נישט א וועג ארויס איך וויל א וועג ארויס וועט ער פלוצלינג זען א האנט וועט אים האלטן כביכול און ער זאגט אים גיב א האנט גיב א האנט און ער האט זיך געזען עס איז ממש געווען אפאר טריט לעבן די לעכטיגקייט גיב נאר א געשריי היינט א געשריי צום אייבערשטן תכין לבם תקשיב אזנך ס'איז דאך ימי תשובה דער חתם סופר שרייבט אין כתובות דף ל' וואס הייסט עס א כח התשובה ער זאגט די גמרא דארטן זאגט אז איינער וואס איז געווארן מחויב מיתת בית דין, סקילה, שריפה, אין די גמרא דארט אין כתובות דף ל' מען איז דן וועגן דעם, זאגט דארטן דער הייליגער חתם סופר, איך פארשטיי נישט, איינער איז געווארן מחויב מיתת בית דין, יא? פארוואס קען ער נישט קומען זאגן אין בית דין, אבער איך האב תשובה געטון? מען האט אים מחייב געווען סקילה, אויף יעדע עבירה שהיא, איך האב טאקע עובר געווען די עבירה, אבער איך האב תשובה געטון. זאגט דער חתם סופר אז בית דין זאגט אים, אז טאמער דו וואלטסט טאקע תשובה געטון, וואלט מסבב הסיבות געזען אז די עדים זאלן נישט קענען אנקומען, און טאמער זיי וואלטן אנגעקומען וואלט געווארן א הכחשה, ס'איז דאך געווען שבע חקירות, וואלט געווארן א הכחשה צווישן די עדים, כדי דו זאלסט נישט זיין חייב מיתה. אויב די זענען אנגעקומען די עדים און ס'איז נישט געווען קיין הכחשה, דאס איז א סימן אז דו האסט נישט תשובה געטון. אזוי טייטשט ווי געזאגט חתם סופר אפילו ביי מיתת בית דין, ס'איז נישטא כזה זאך א איד מיט תשובה צערייסט דאס אלץ. נישטא כזה זאך. א מענטש מאכט תשובה, ווערט ער ווי די לשון הרמב ם אין הלכות תשובה פרק ז הלכה ו', ווי די רמב ם, התשובה מקרבת את הרחוקים, די לשון הרמב ם, אמש היה זה שנאוי לפני המקום, איז געווען שנאוי פאר משוקץ ומרוחק ותועבה, נעכטן איז געווען משוקץ ומרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד, זאגט דער רמב ם, ער האט א לשון, פריערט איז געווען משוקץ ומרוחק ותועבה, יעצט איז ער אהוב ונחמד קרוב וידיד, זיי האבן אמאל געזעצן און געלערנט אין ביאנער בית מדרש, אין ביהמ ד האבן דן געווען דעם לשון הרמב ם וואס איז פשט אין דעם ער איז געווען פריערט א תועבה משוקץ ומרוחק ותועבה אין א מינוט איז ער געווארן אהוב ונחמד קרוב וידיד ווי אזוי איז ער געווארן אין א מינוט אזוי הויעך ווי אזוי געווען רבי נחום יאסער דער געווען פון די נקיי הדעת אין די גרויסע רבי נחום יאסער האט געהאט איין בן יחיד און דער בן יחיד איז נעבעך אראפ פון וועג. ביטער ביטער אראפ אראפ מטה מטה. ר' נחום יאסער האט פון דעם זון קיינמאל נישט גערעדט. מען האט נישט געהערט פון אים קיין ווארט וועגן דעם זון. אבער ווען ס'איז געווארן דארטן א נידון צווישן די אינגעלייט, וואס איז דער פשט אין דעם רמב ם? אמש היה זה משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד וואס איז פשט אין רמב ם? ווען זיי האבן אנגעהויבן צו רעדן וועגן דעם רמב ם איז ר' נחום צוגעגאנגען צו זיי און האט זיי געגעבן אזא קלאפ באצבע צרדה און האט זיי געזאגט, דער זון! דער זון! האָבן זיי פאַרשטאַנען, ער הייבט אָן צו רעדן וועגן זיין זון, דער זון! ווען ער זאָל דאָ היינט קומען און ער זאָל שרייען, טאַטעלע, איך וויל זיך אומקערן! איך וויל זיך אומקערן! אוי, וואָלט איך אים אַרומגענומען, איך וואָלט אים געקושט, אוי, איך וואָלט פאַרגעסן פון די גאַנצע עבר זיינע! ער וויל צוריקקומען, אוי, וואָסערע אהבה איך וואָלט אים ליב געהאַט! וואלט פארגעסן זיין גאנצע עבר, דאס איז די פשט אין רמב ם, דער רבונו של עולם דער טאטע ווארט היינט אז א איד זאל זיך אומקערן צו אים, און ממילא ווערט ער א נחמד קרוב וידיד, יא אמש היה זה משוקץ ומרוחק ותועבה, פונקט ווי רבי נחום יאסער האט אנגעקוקט זיין זון ביז היינט, אבער יעצט אין איין מינוט ער וויל צוריק קומען, איז ער אהוב נחמד קרוב וידיד. נאך א זאך וואס איז מיר מדייק דארט אין לשון הרמב ם זאגט דארט אין הלכה ד' אז ווען א איד טוט תשובה, זאגט דער רמב ם, אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, דער רמב ם זאגט כאילו לא חטא מעולם, דער מסביר דער פשט איז, מען האט יעצט געליינט דעם שבת אין דער הפטורה, ושילמתי לכם, דער נביא זאגט, דער רבונו של עולם האט געזאגט, ס'איז דאך געווען א מכת ארבה, מען האט געזינדיגט, געווען ארבה, אבער מען האט תשובה געטוהן,

דאס איז חלק עשרת ימי תשובה אין רמבם שטייט אין הלכות תשובה נאך אנטער זאגט אויף עשרת ימי תשובה זאגט אזוי פרק ג' הלכה ד' זאגט דער רמבם נהגו כל בית ישראל נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה וחסד ובמעשים טובים ולעסוק במצוות

דער מהרש א זאגט אין כתובות סמך ז, ביי מר עוקבא, די גמרא דערציילט דארט אין ענין צדקה דארט אין מר עוקבא ווען די גמרא דערציילט אין תוך הסוגיא אז מר עוקבא פלעגט יעדן ערב יום כיפור האט ער געווארפן פארן ארעמאן אין זיין וואס איז געווען אין זיין שכנות האט ער געווארפן דארטן פֿיר הונדערט זוז יעדן ערב יום כיפור, אזוי זאגט די גמרא, שרייבט דער מהרש א די לשון, דקדק ליתן צדקה זו הגדולה ערב יום כיפורים, שזכות זו יהא מכריע לטובה, ווייל דער זכות זאל מכריע זיין לטובה. פארשטייט? די פארוואס האט ער געגעבן פונקט דאס, ווייל ערב יום כיפור מען זוכט אן זכותים, דער גרויסער מר עוקבא, רש י זאגט אין זה בורר אז מר עוקבא איז ארויסגעגאנגען אין די גאס, האט ער געהאט א נר דולק על ראשו מן השמים, וועגן די עבירה וואס איז אנטלאפן פון דעם, ער האט געהאט א נר דולק על ראשו מן השמים, מר עוקבא, אבער דא האט ער געזוכט ערב יום כיפור, זוכן יעדן יאר האט ער אריינגעווארפן דארטן פֿיר הונדערט זוז, ווייל דער זכות זאל מגין זיין, דאס הייסט נהגו כל בית ישראל. קומט זאגט דער רבינו אפרים, פון ראשונים, זאגט צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת. זאגט דער רבינו אפרים צדק צדק תרדוף, דו זאלסט נאכלויפן מאכן צדקה, פארוואס למען תחיה ווייל זאלסט זוכה זיין א כתיבה לחיים, כתיבה וחתימה לחיים, וירשת איז אותיות זאגט דער רבינו אפרים, ו' תשרי, זעקס טעג אין תשרי דעמאלטס צו מאכן צדקה, ווייל ס'דא פיר טעג אין עשרת ימי תשובה דו קענסט נישט מאכן צדקה, ווען? צוויי טעג ראש השנה, שבת שובה און יום כיפור, פיר טעג קען מען נישט מאכן צדקה, ווי זאגט ער, ו' תשרי, וירשת איז אותיות ו' תשרי, זעקס טעג אין תשרי, צדק צדק תרדוף זאלסט נאכלויפן מאכן צדקה, למען תחיה ווייל זאל זוכה זיין לחיים. צדק וואס מ'מאכט צדקה מיט געלט ווער ס'האט געלט און ווער נישט און מיט אנדערע זאכן, צדק וואס מ'איז מרבה בזכותים ווי דער לשון הרמב ם להרבות במעשים טובים יותר מכל ימות השנה. מען זאגט הרב אונגאר פלעגט דערציילן אז דער הייליגער חתם סופר, א באקאנטע מעשה, האט געשיקט זיין טאכטער אמאל נאך סעודה המפסקת, זי זאל מציע זיין א שידוך פון עפעס א יתום מיט א יתומה. און דער מהרשא זאגט דאך אין שבת, ביי די שאלה וואס מען פרעגט א מענטשן אויבן אין הימל עסקת בפריה ורביה, זאגט דער מהרשא להשיא יתום ויתומה, צו האסטו עוסק געווען להשיא יתומה. האט דער חתם סופר געשיקט זיין טאכטער נאך סעודה המפסקת פאר כל נדרי, זי זאל גיין און זיין שדכנ'טע וועגן דעם פון א יתום מיט א יתומה. האט זי געזאגט בסדר טאטע, גלייך מוצאי יום כיפור וועל איך טון אין דעם. האט דער חתם סופר געזאגט ניין יעצט פאר יום כיפור פאר כל נדרי, ווייל ער דארף א זכות אריינגיין צו יום כיפור. ער זוכט א זכות. שוין, זי איז געגאנגען רעדן מיטן בחור, מיט וועם האט זי גערעדט מיט דעם בחור? האט דער בחור געפרעגט וואס איז דא מיט געלט? ער האט נישט קיין געלט. האט זי געקומען צום טאטן און געזאגט אז דער בחור זאגט וואס איז דא מיט געלט, ער האט נישט קיין געלט, האט דער חתם סופר באפוילן איר זי זאל אים זאגן אז ער זאגט צו אז ס'וועט אים קיינמאל קיין געלט נישט פעלן. ס'וועט אים קיינמאל קיין. לימים האט דער בחור טאקע דערציילט ער איז קיין גביר נישט געווארן, אבער עס האט אים קיינמאל נישט געפעלט. וואס ער האט געדארפט האט ער געהאט אין קעשענע. ווען ער האט געדארפט האט ער געהאט.

ער האט געוואוסט אז אויבן אין הימל גרייט מען נישט צו די בימה ביז ער קומט נישט אריין, אבער ער האט געוואוסט עפעס א זכות, דא דרייט מען זיך ארום מסודר, זאגט דער רמב"ם נהגו כל בית ישראל, כל בית ישראל דער הייליגער חתם סופר האט געוואוסט מען גרייט נישט צו די בימה ביז ער קומט נישט אריין, אבער נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה וחסד ומעשים טובים, שפרו מעשיכם. מהריק וועט געזוכט א זכות.

אז יום ט' איז נאך חשוב'ער כלפי כפרת עוון פון יום עשירי פארוואס? ווייל בט' צריכין ישראל לתווך השלום ביניהם מ'דארף מאכן סדר צווישן זיך אז זאל מען קענען אריינקומען יום כיפור זאל מכפר זיין כמו שאמר רבי אלעזר בן עזריה עבירות שבין אדם לחברו אין יום כיפור מכפר עד שירצה את חברו זאגט ער דערפאר האט מען געהייסן עסן און טרינקען פארוואס? ווייל א מענטש פארן עסן איז ער א אנגעצויגענע זאך

כי ביום הצום תתגבר המרה המחרחרת כל ריב וכל נגע, לכן ציווה השם לאכול ולשתות ולהתענג בדשן, און אזוי וועט ער קענען זאגן מוחל מוחל מוחל, דאס איז די ענין פון עסן און טרינקען ערב יום הקדוש. אזוי נישט לאנג קומט די אגרא דכלה אין פרשת וישב, וואס שרייבט וישבו לאכול לחם, שרייבט ער דארט, ברענגט ער פון ר' מענדל רימנובער נק ב ד אז א אינגערמאן איידער ער גייט אהיים אינדערפרי, יעדן אינדערפרי, זאל עפעס איבערבייסן, זאל נישט זיין לעבעדיג אין שטוב, זאל זיין, זאל זיין רואיג. בכל אופן, היות אז דער טאג, זאגט ער, איז דאך דער טאג וואס מען דארף מתווך זיין שלום ביניהם כדי מען זאל קענען אריינגיין צום יום הקדוש, דערפאר האט מען געהייסן אוכל ושותה זיין בתשיעי כדי ס'זאל ווערן קענען און זאגן מוחל מוחל. נאך די, מען זאגט דאך עס ביי די תפילת מוסף נאך די עבודה, דעם יום שימת אהבה ורעות, יום עזיבת קנאה ותחרות. נאר וועגן די ספר לבושי בדים, לבושי בדים איז א דרשה וואס האט געזאגט תקנ"א. מיט די כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק זאגט ער שער המלך דאס איז ליל יום הכיפורים וואס הייסט שער המלך ווייל דעמאלט יושב על כסא רחמים כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק שק ראשי תיבות שנאה קנאה ממילא דאס מאכן סדר פריער אין יא דא איז לעצטן א אינגערמאן דער אינגערמאן האט עס מיר געזאגט תשע"ח תשע"ח א אינגערמאן וואס וואוינט דא אין געגנט א אינגערמאן א מרביץ תורה א חשוב'ע אינגערמאן חשוב'ע אינגערמאן א מרביץ תורה

רבותי, ער דאס ער זאגט, ער זאגט ס'איז געווען אין חדר. ער זאגט ס'איז געווארן א קאנפליקט און אויפגעהערט צו רעדן. איז ער אריבער געגאנגען חדר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ער ווארט שוין לאנגע יארן אויף קינדער, זיי רעדן נאך נישט. זיי רעדן נישט צוזאמען. קינדער ארבעט אלעס אויס. זיי האבן נישט, זיי רעדן נאך נישט. ער זאגט ער געזעצן דא ביים שיעור. און צו דעם צו רעדט עפעס שטארק אויף בן אדם לחברו. וועט מאכן דא איינער מוז אין דעם מאכן סדר.

ער גייט דא ארויף די טרעפ, גייט אריבער דער משנה למלך גייט דא אריבער, ער איז האט אים געכאפט אנגעכאפט ביים רעקל, האט אים אריבער געפירט דא דעם כביש, האט אים געשלעפט דא קעגן איבער דא א פאסאזש, האט אים געגעבן א שלעפ אריין דארט אין פאסאזש, און האט אים געזאגט וואס וועט זיין דער סוף, גיב א קוק איך ווארט אויף א ישועה, דו ווארטסט אויף א ישועה, אפשר גענוג, זיי האבן זיך ביידע גוט צעוויינט, ביידע ווארטן אויף ישועות, זיי האבן זיך גוט צעוויינט דא קעגן איבער פאסאזש, אפשר גענוג, און דאס איז דאס, מאכן מיר, מען רעדט צוזאמען, גוטע פריינט, מען האט זיך צעוויינט, זיך אויסגעלאזט.

גייט ער אריבער, און ער זעט נאר דא, מען גיבט דאך דא אזא צמיד אויף די הענט, פאר דעם יולד, פארן מאן, זאל קענען אריין גיין אין שפיטאל, גיבט מען דא א קייטעלע אויף די הענט, פרעגט ער מיר וואס איז דאס? זאגט ער מיר, האסט נישט געהערט איך האב געמאכט יעצט א טובה א מייטל, איך בין געבוירן געווארן מיט א אינגל, מזל טוב, איך בין נעכטן ביינאכט א חתן געווארן. איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? דא זאגט דער יוסף אומץ הקדמון, אז דער טאג איז צו מאכן סדר מיט גייסן אויך בשעת קען זאגן מוחל מוחל אראפנעמען אז איבער סקינדער מיט אחוז אפלאזן מיט די אלע מעשיות אז דאס זאל ווערן אז דאס זאל ווערן סדר און ער זאגט אזוי גייט מען אריין חייפים לדבר השם צום הייליגן טאג. איך ווייס נישט ער האט נישט געזאגט אבער איך מיין זיכער מסתמא אז זיי ביידע האבן שוין געמאכט אלע סגולות מסתמא ער צו האבן קינדער און ער צו א חתונה וואס זאל ער נישט. אבער וואך זייט ער דארטן ארום און ארום דארטן ערב יום הקדוש זאגט ער דער יוסף אומץ הקדמון זאגט ער אז די עיקר כפרה זאגט ער איז אין דעם טאג יא און אזוי גייט מען אריין רבותי אין דעם פייערדיגן טאג כי גדול יום השם ונורא מאוד ומי יכילנו האבן מיר געליינט ביום הכיפורים אין א טאג שכולו אש כולו רחמים מרובים אדירים ווערט א סוגיות אין דעם טאג מיר קענען האבן השגות. נישט אזעלכע הגדרות ווי די חתם סופר זאגט, וואס ס'ווערט פון יעדן פלייש און ביין, וואס ס'ווערט פון יום הקדוש. ער זאגט די גמרא, די גמרא זאגט אין יומא פ ב, עוברה דארחא, די הלכה איז דאך א אישה מעוברת, אויב זי פילט א ריח מאכל, זי דארף עסן, דאך פיקוח נפש. ובכל איסורים שבתורה, טאמער ס'איז בשר חזיר, צו להבדיל בשר הקודש, אלע איסורים שבתורה וואס איז די הלכה, גלייך גיבט מען צו עסן, אן קיין קשיות. מען גיבט גלייך צו עסן. פיקוח נפש. יום כיפור איז דא א אנדערע הלכה, וואס איז די הלכה? מען דארף אריינשרייען אין די אויערן ס'היינט יום כיפור, נאך וואס מען האט אריינגעשריגן טאמער זי בארואיגט זיך בארואיגט זיך, ווען מען בארואיגט זיך נישט גיבט מען צו עסן. און די גמרא דערציילט צוויי מעשות דארט אין יומא, די גמרא דערציילט אז איינער אז עס איז געקומען א אשה מעוברה זי האט געהאט א זי האט געפילט א ריח זי האט געשמעקט א ריח מאכל זי האט געדארפט עסן, האט רבינו הקדוש רבי געהייסן גיי אריינזאגן אין די אויערן ס'יום כיפור, מען האט אריינגעזאגט אין די אויערן און זי האט זיך בארואיגט, ווער איז געווען דער עובר זאגט די גמרא? רבי יוחנן, דער קינד איז געווען רבי יוחנן קרא עלי' וואסערע א פסוק בטרם אצורך בבטן ידעתיך? א צווייטן מאל וואס א אשה מעוברת מ'האט איר געהייסן אריינשרייען אין די אויערן רבי חנינא האט געהייסן אריינשרייען אין די אויערן זי האט זיך נישט בארואיגט ווער איז געווען די קינד? שבתאי אוצר פירי זורו רשעים מרחם זאגט אויף דעם די גמרא זאגט די הייליגער חתם סופר הערט

איז קדושתו גדולה יותר ממלאכי השרת, און מער קדוש פון א מלאך, אילולי גוף עכור של אימו מקיפתו, ער האט עפעס א גוף עכור וואס דאס איז מקיף, ווי עס זאגט עפעס, עפעס איינגעהאלטן עפעס א חומת ברזל, אבער אינעווענדיג, אינעווענדיג איז דא דא א קדושה מער פון מלאכי השרת, נאר עס איז ארומגענומען מיט א גוף עכור, ממילא זאגט ער בכל איסורין שבתורה, טאמער וועסטו שרייען אריינשרייען אין די אויערן, דאס איז. בשר חזיר! ער קען נישט הערן! פארוואס קען ער נישט הערן? ווייל ס'איז דא א גוף עכור פון די מאמע וואס איז מקיף. ער קען נישט אנקומען, ס'קומט נישט אן צו זיינע אויערן. דו וועסט אריינשרייען אין די אויערן, ס'איז בשר הקודש! אלע איסורים שבתורה, ער וועט עס נישט הערן! פארוואס? ווייל ס'איז דא א גוף עכור וואס איז מקיף. זאגט דער חתם סופר, אבער יום כיפור וואס די גוף פון די מאמע ווערט דאך אויך א מלאך! יעדע אידישע גוף ווערט דאך א מלאך! מוז ער דאך עס הערן! טאמער האט ער נישט געהערט איז טאקע געווען נישט קיין גוטע סימן. ווייל יעדע פלייש און ביין אלץ ווערט א מלאך רבותי וואס ס'ווערט פון אונז וואס ס'גייט פון אונז ווערן אוי ווי מען דארף זיך געבן א שאקל ס'גייט ווערן פון אונז אזעלכע גרויסע זאכן אזוי שרייבט דער חתם סופר זאגט ער תענית יום הכיפורים די תענית אינו לענות נפש לצער ישראל חס ושלום ס'איז נישט מצער זיין אידן נאר פארוואס פאסט מען זאגט ער כי אם מחמת יעדע איד ווערט אין די טאג פונקט ווי משה רבינו וואס איז געווען ארבעים יום לחם לא אכל ומים לא שתה ער ווערט אזוי געטליך אזוי הימעליש וואס דערפאר עסט מען נישט און מען טרינקט נישט זאגט ער תענית יום הכיפורים אינו לענות נפש לצער ישראל חס ושלום כי אם מחמת קדושה וקרבות ודביקות כמלאכי השרת יעדע איד ווערט אזא מלאך וכענין מ' יום הראשונים והאחרונים שהיה משה רבינו עליו השלום בהר, לחם לא אכל ומים לא שתה, פארוואס לחם לא אכל ומים לא שתה? מדביקות וקדושה ונהנה מזיו השכינה. דאס ווערט יעדע איד. והא דכתיב תענו את נפשותיכם אינו לשון עינוי אלא יסורו זאגט דער חתם סופר. וואס איז יסורו עס ווערט דערהויבן. ווערט געהויבן אויפן העכסטן פארנעם. דער מענטש ווערט א מלאך. די בני יששכר ברענגט פון מהר"ם חגיז. וואס איז די ענין פון אויסטון די שיך? חליצת הסנדל. וואס איז די ענין פון חליצת הסנדל? ברענגט ער פון מהרם חגיז אזוי, אז די גמרא זאגט לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעליים לרגליו, די גמרא זאגט עס פארקויפן אפילו די דאך אויף צו קויפן שיך, אלזא, וואס איז אזוי שארף, אזוי שארף צו גיין מיט שיך, וואס איז מען טאר נישט גיין בארוועסיג אן קיין שיך, וואס איז אזוי שארף, פארקויפן אפילו די דאך צו קויפן שיך, זאגט ער פשוט, די מהרם חגיז פארשטייסט נישט פארוואס, דער רבונו של עולם האט דאך געשאלטן די אדמה. ארורה האדמה בעבורך איז אויפן שכל ריר נישט אן קיין קללה, ריר נישט אן קיין קללה, דערפאר וועסטו אפילו פארקויפן די דאך אויף צו קויפן שיך. זאגט דער מהרם חגיז ווי האט מען געהייסן פארקערט אויסטון די שיך? אין בית המקדש. אין בית המקדש טאר מען נישט אריינגיין מיט קיין שיך, פארוואס? ווייל די בית המקדש איז מקור הברכה, איז פארקערט צו אויסטון די שיך זאלסט טרעטן זאלסט אנרירן די ברכה. זאגט דער בני יששכר אז יעדע איד ווערט נתעלה ווערט א מלאך אין יום כיפור יעדער איד ווערט אין דער מדריגה פון של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, דער מענטש ווערט א מלאך, די ארציות אונטער אים ווערט נתעלה, נתעלה און נתרומם, יעדער איד ווערט אויפן העכסטן גרעסטן פארנעם, נאר גיב זיך דו א שאקל מיט מיט דעם, דו הייבסט אן, דו ווען מען הייבט אן דעם טאג מען גייט שרייען שהחיינו, די דער ר' יששכר דוב בעלזער פלעגט איבער זאגן פון שינאווער רב, אבער וויאזוי מאכט מען שהחיינו איז דאך אזא פארכטיגע טאג, וויאזוי מאכט מען שהחיינו איז דאך אזא פארכטיגע טאג, האט ער געשריגן, אבער מען ווערט דאך ריין! ווערט ריין א נייער געבוירענער? מזל טוב שהחיינו, א נייער! א איד פון אכציג יאר, אבער ווערסט יעצט נאר ריין? ווערסט א נייער! א נייער מענטש! שהחיינו, א נייער געבוירענער! ווערט א נייער געבוירענער לכל המשתמע מזה! איר ווייסט אז די טבילות פון ערב יום הכיפורים איז דאך אזוי, די מאירי ברענגט, ס'איז דאך די תורה וואס אלץ גאנץ כלל ישראל טובל'ט זיך,

אז דער טבילה איז כדי שיהיו נקיים וטהורים ביום הקדוש הזה, ווייל מ'זאל זיין דא נקיים און טהורים אריינגיין מיט טהרה. איז די שלחן ערוך הרב ברענגט זיי אראפ, זאגט די שלחן ערוך הרב אז לויט דעם, לויט די טעמים, איז גענוג איין טבילה, אויף טהרה, איין טבילה. אבער גלייך ברענגט דער שלחן ערוך הרב ברענגט אראפ די מהריל אין הלכות יום הכיפורים, וואס ער זאגט אז וואס איז די טבילה? די טבילה איז א טבילת גרים! וואס הייסט טבילת גרים? אונז ווייסן אלע אז גר שמל ולא טבל איז נישט קיין גר! ער דארף א טבילה ווייל די טבילה מאכט אים א בריה חדשה, ווייל די ער גייט אריין אין מ סאה, מ סאה איז דאך דא ת ת ק ס לוגין, און שטייט אין ירושלמי אז א בריה ווערט בטל אין ת ת ק ס לוגין, ת ת ק ס לוגין, און ממילא ווערט ער א ווערט ער בטל ווערט ער א בריה חדשה. זאגט דער מהריל אז דער טבילה דאס איז א טבילת גרים, זאגט דער שלחן ערוך הרב ממילא דארף מען זיך טובל'ען דרײַ טבילות ווייל עס איז א טבילת גרים.

א נייע א נייע א גר הגר בתוכם יעדע איד ווערט נתעלה ווערט ריין דער קאצקער רבי האט געזאגט ווען א מענטש זאל וויסן ווי ריין ער ווערט יום כיפור וואלט ער אכטונג גענומען מכל משמר זיך נישט נאכאמאל פארפלעקן יעדע איד אויפן גרעסטן פארנעם אין דעם דארף מען אויך א גרויסע אמונה אין דער כפרה ווייל אין רמא ברענגט אין ת ר ז סעיף ו זאגט דער רמא יום הכיפורים ער ברענגט א לשון א לשון הרמבם נער ברענגט דעם לשון הרמב ם אז יום הכיפורים אינו מכפר אלא על השבים המאמינים מכפרותיו דארף אמונה אין דעם טאג אמונה אז דער טאג איז מכפר כדי היום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרי

מה מקווה מטהר, אויף וועם גייט די ניגון אמר רבי עקיבא, מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, ס'גייט דאך די לעצטע משנה אין יומא אויף יום כיפור, איז אויך טאנץ נישט אריין פלוצלינג אין יום כיפור, ווייל הקופץ למקווה הרי זה מגונה, גרייט זיך אביסל האלטסט יעצט דריי טעג פריער, הייב זיך אן צו גרייטן, גרייט זיך, גרייט זיך, מען רייניגט זיך, לפני השם תטהרו, דאס איז דאך דער מקווה פון ערב יום הקדוש אויך, לפני השם תטהרו, גרייט זיך, דו ווערסט א מלאך, פארשטיי וואס דא טוט זיך, גיי שרייען ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, דו וועסט ווערן א מלאך, ווי דו זאגט רב צדוק הכהן פון לובלין, איך ווייס נישט וואס דאס הייסט א מלאך זאגט ער, איך ווייס נישט, אבער איך ווייס איין זאך, א מלא מלאכים דאס איז די וואס שטייען ארום דעם כסא הכבוד, די וואס שטייען ארום דעם כסא הכבוד, און זיי וואלטן אלע משבח וואס אונז האבן נישט קיין השגות, זאגט ער, אבער עס שטייט דאך אין חזל אז די טעג איז די כסא הכבוד דא, און ווען ס'קומט פאר כל נדרי דער רבוש ע גיט א שפריץ מים טהורים און אונז אלע ווערן מטהר, זענען אונז שטייען דא מלובש לבנים ארום דעם כסא הכבוד זאגט רבי צדוק. אונז זעמער די מלאכים, און וואס איז מלאכים די וואס שטייען ארום דעם כסא הכבוד, אונז זעמער די וואס שטייען, שרייען אונז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, פארשטיין אביסל וואס ווערט פון דעם פלייש און ביין, דו ווערסט א מלאך, דו ווערסט א בריה חדשה, דו ווערסט, דו ווערסט ריין, ווערסט מצוחצח און מזוכך. דברים נוראים א לשון וואס שטייט אין באר מים חיים פרשת נשא, א נורא נוראות דו קענסט זיך נישט ארויסזאגן אויפן מויל, ער ברענגט א חזל, צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה.

האט ער מורא'דיג מחבב געווען, והיה קורא אותה האט ער די גאנצע צייט גערופן בתי בתי, לא זז מחבבה האט זיך נישט בארואיגט פון חביבות עד שקראה אחותי, וואס איז נפק מ בתי איז קלענער פון מיר, ער האט זיך נישט בארואיגט ער האט גערופן אחותי גלייך מיט מיר, לא זז מחבבה האט זיך נישט בארואיגט פון די חביבות עד שקראה האט ער גערופן אמי, וואס טייטש אמי? אמי הייסט גרעסער פון מיר. כך היה מחבב יותר מדאי הקדוש ברוך הוא לישראל, די רבושע האט געהאט א מורא'דיגע ווי, וויאזוי, קראן בתי, האט ער גערופן בתי, הדא הוא דכתיב שמעי בת וראי, בת בתי, אבער לא זז מחבבן עד שקראן אחותי גלייך מיט מיר, שנאמר פתחי לי אחותי רעיתי. און לא זז מחבבן עד שקראן, ביז דער אייבערשטער האט אונז גערופן אמי אמי עמד רבי שמעון בר יוחאי ונשקו על ראשו, רבי שמעון בר יוחאי נשקו אמר אילו לא באתי לשמוע מפיך הטעם הזה דיי, בעטרה שעטרה לו אמו, רבוש ע נעמט אונז יום כיפור און ער זאגט אמי. זה יום הכיפורים, אמו, כביכול כביכול גרעסער פאר מיר, איז דער באר מים חיים דאס מסביר, ס'איז א דבר נורא דארט אין פרשת נשא, ער זאגט ס'איז דא אמאל א מענטש נעמט א קינד, מרוב חביבות ער שפילט זיך מיט אים ער הייבט אים אויף בגובה הראש, ווי די קאפ, פון זיין קאפ, שפילט זיך, אסאך מאל פון גרויס חביבות הייבט ער אים אויף נאך העכערן קאפ. ס'איז דא אמאל, זאגט ער, פון רוב חביבות ער הייבט אים אויף און שפילט זיך מיט אים העכערן קאפ, אויפן קאפ לייגט ער אים עטרה לראשו, דאס מאכט דער אייבערשטער פון דיר יום הכיפורים, בעטרה שעטרה לו אמו, כביכול זאגט ער העכער פון מיר אויף מיר, בעטרה שעטרה לו אמו. נורא נוראות, נורא נוראות וואס דער רבונו של עולם מאכט פון יעדן מענטשן יום כיפור, ער רייניגט דיר, ביסט א מלאך, דו ביסט ריין, און ער זאגט בעטרה שעטרה לו אמו, איז גרעסער פאר מיר, בעטרה שעטרה לראשו, ווי דארף מען זיך גיבן א גרייט מיט א שמחה אז מען גייט זוכה זיין צו אזא טאג. איר ווייסט די אלע תפילות גייט מען זאגן כתר, צו נוסח אשכנז זאגט מען נעריצך, נישט נקדש, מען זאגט אויף פארוואס, די פשוטע פשט דער לבוש ברענגט, ווייל אין דעם טאג וויל מען בעטן וואס מער רחמים, וואס מער זאגן ממקומו יפן ברחמיו לעמו. ממקומו יפן ברחמיו, דערפאר זאגט מען כתר, דאס איז די פשוט'ע פשט. נישט זאגן ממקומך מלכינו תופיע, זאגט מען נישט יום כיפור, נאר מען זאגט ממקומו יפן ברחמיו. אבער דער מטה משה ברענגט א מורא'דיגע טעם, ער זאגט ווייל אין דעם טאג איז די כסא די כסא הכבוד ווערט נתעלה פון וואס? פון תהילות ישראל גייט ער הויעך הויעך הויעך וואס די מלאכים קענען נישט זאגן דעם כח אל קיינסער וויבאלד זיי זעען נישט ווי דאס איז זיי שרייען די גאנצע טאג נאר איה מקום כבודו פון וואס ווערט עס הויעך זאגט ער פון תהילות ישראל די לשון פון מטה משה ווי זאגט ער כבודו עולה ונגבה ומתרומם למקום גבוה כל כך מתהילותיהם של ישראל עד שאין ביד מלאכי השרת להגיע ולהשיג נישט צו זען מקום העידו און שרייען די גאנצע טאג עיין במקום כבודו ווי איז דאס ווייל מתהילות ישראל ווערט עס די גאנצע צייט הכסא הולך ומתנשא ווער האט השגה וואס דא איז און די מענטש האט נישט קיין השגה וואס עס ווערט מיט עהם ער האט נישט קיין השגה וואס עס ווערט דא מיט עהם בעטרה שעטרה לו אמו ער האט גענומען זיך געבן א אמת'ע אריינגיין אין די מצב. נאר ווי זאגט רב רב רב רב מעכעלע זלאטשוב ביי די משנה אין יומא אז די כהן גדול איז אריינגעגאנגען ביי די הזאות לפני ולפנים נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד די צווייטע מאל איז אריינגעגאנגען נאכאמאל אין דעם זעלבן פלאץ נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד זאגט רב מעכעלע זלאטשוב נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד ביסט אנגעקומען ווי דו האסט זיך אוועקגעשטעלט פאר יום כיפור דארט ביסטו אנגעקומען און נאכדעם האט זיך געגעבן א גוטן שטעל אוועק די עצם זאך אז מען זיצט דא צוזאמען שטעלן מיר זיך שוין אוועק רבונו של עולם זעט דאך אונזער הארצן אונזער השתוקקות ער זעט דאך די הארץ וויל דא די באר היטב ברענגט אין תרי"ט סעיף קטן ד' אז דער מנהג פשוט להתעטף בטלית פאר כל נדרי אנטון דעם טלית מבעוד יום ומברכין עליו מאכן א ברכה להתעטף בציצית וכך כתב האריז"ל מאכן א ברכה זאגט גלייך די באר היטב ואם נתעטף בלילה אין לברך עליו אויב עס איז געווארן נאכט נישט מאכן א ברכה ועיין ספר הכוונות ער זאגט, טאמער ס'איז געווארן נאכט נאכן זמן, מאכט נישט קיין ברכה. וויי עס זיי פאר כוונות. רבותי, איך ווייס שוין מ'איז ליידער ווייט פון כוונות. אבער דער רמחל אין קיצור רמחל יום כיפור ברענגט א מורא'דיגע טעם, ער זאגט פארוואס מאכט מען נישט נאכן שקיעה א ברכה? פארוואס נאכן זמן מאכט נישט קיין ברכה אויב ס'איז געווארן נאכט? זאגט ער אזוי, כי בשעת, ער האט א לשון, כי בשעת שקיעת החמה, ווי ס'ווערט די שקיעת החמה של היום הקדוש, פורס קודשא בריך הוא טלית על כל כלל ישראל זאגט דער הייליגער רמחל. דער רבש"ע נעמט א טלית אויף יעדע איד וואס איז דארט אין א איד, כל כך אי בחסדו מחביא אותנו בצל ידו תחת כנפי השכינה, מיר זענען אלע דארטן תחת כנפי השכינה, ומכיוון שהדבר הזה נעשה מעצמו על כן אין מברכין עליו, יעצט יעדע טלית איז ציפציעט, ווי זאגט מען ס'איז א טלית שיעדער ברענגט, קענסט לייגן אבער קיין ברכה מאך נישט יעצט, דבר הנעשה מעצמו אין מברכין עליו, דו ביסט יעצט אין אלעם אינטער איין גרויסן טלית, פארן שקיעה קענסטו מאכן א ברכה. אזוי זאגט דער רמחל אזא טהרה וואס ווערט דא ריין און ריין און גערייניגט, דער רמחל קומט אן און זאגט אז ביז נעילה שרייבט ער א לשון, א מורא'דיגע לשון, ער זאגט אז ביי נעילה קען יעדע איד אנקומען צום מדריגה זאגט ער פון אדם הראשון קודם החטא, איר ווייסט איר ווייסט וואס איך האב יעצט געזאגט? איך ווייס נישט וואס דאס הייסט אדם הראשון קודם החטא, אדם הראשון קודם החטא. אבער באלעבאטיש גערעדט, ער דרייט זיך ארום אזא פארווייטיגטע וועלט, יעדער איינער מיט זיינע פראבלעמען, יעדער איינער מיט זיין מה נשתנה, וואס ווייסט נישט פארוואס איז ער פארענדערט געווארן, מיט זיינע שאלות פארוואס ער מוטשעט זיך, ווי מען גייט זאגן באלד ביי די סליחות קול יעקב נוהם מתהומותיך איש איש נגעו ומכאובו, יעדער איינער מיט זיין מה נשתנה, וואס איז די תשובה אויף דאס אלעס? יעדער איינער מיט זיינע תיקונים. יעדער איינער מיט זיינע תיקונים, תיקונים. ווען האט זיך אנגעהויבן די אלע תיקונים, פון חטא אדם הראשון, אבער אז מען קומסט אן ביי נעילה צו פאר אדם הראשון קודם החטא, וועסטו פון די אלע זאכן פטור ווערן. גייסט די דעמאלטס ווערן אויסגעלייזט אלעס, דערפאר שטייט אין פוסקים אויך אז דעמאלטס ביי נעילה, מען עפנט אויף דעם ארון קודש און מען פארמאכט אים נישט, און וואס מער ברענגען די פוסקים נאר לאזן טרערעלעך אביסל, וואס מער וויינען דעמאלטס, דעמאלטס אוי וואס איז ווערד דעמאלטס פון די מענטשן.

וואלט זיך געפאסט צו זאגן ווען אפאר מאל א יאר קען ער אריינגיין, אבער ער גייט אריין נאר איין מאל א יאר, נאר יום כיפור, וואס פאסט ביי אל יבוא בכל עת? אל יבוא בכל עת הייסט ווען ער וואלט אריינגעגאנגען אפאר מאל א יאר, זאגסטו אל יבוא בכל עת, אבער איין מאל א יאר גייט ער אריין נאר יום כיפור הייסט אל יבוא בכל עת? זאגט די כלי יקר אזוי, ואומר אני, ואומר אני, כי ביום הכיפורים נמשלו כל ישראל ביום ההוא למלאכי השרת, שהם למעלה מן הזמן ואין הזמן שולט בהם. יעדע איד דעמאלטס איז למעלה מן הזמן און פונקט ווי א מלאך, אין הזמן שולט. על כן דומה יום קדוש זה כאילו אינו מכלל העת והזמן, דער טאג איז נישט פון די העת, ער איז בכלל נישט אין בכלל העת, כי כל ימות השנה איז בכלל העת, דהיינו הזמן, ס'איז דא א זמן, חוץ מיום זה איז נישט בכלל העת בכלל. על כּן אינו בכלל העת וכל ימות השנה, אלא הוא עומד בעצמו נבדל מכּל ימות השנה. זאָגט ער, כשאומר ואַל יבֿא בכל עת, איז די טײַטש, אַ גאַנץ יאָר װאָס גײט אַרײַן אונטער די הגדרה פֿון עת, טאָר ער, ס'איז עת, דאָ איז דאָ אַ קדש-הקדשים, און גײט נישט אַרײַן. אָבער װען ס'איז נישט קײן עת בכלל, איז אַ מלאך, למעלה מן הזמן, יעצט קען מען אַרײַנגײן. ואַל יבֿא בכל עת, זאָגט ער, על כּן אינו בכלל העת וכל ימות השנה, אלא הוא עומד בעצמו נבדל מכּל ימות השנה. כשאומר ואל יבא בכל עת רימז שלא יבא כלל בשום יום שהוא בכלל העת, אין א טאג וואס איז בכלל פונעם עת טאר ער נישט אריינגיין, כי אם ביום שאינו בכלל העת, והוא ביום מחילה וסליחה שישראל נמשלו בו למלאכי השרת, שאינם נופלים תחת העת ואינו בכלל ימות השנה. דער גרויסער טאג, דער טאג, דער טאג וואס שטייט אין תנא דבי אליהו פרק א' איז א שמחה גדולה אויבן אין הימל, אוי וואסערע שמחה, דער תנא דבי אליהו זאגט ימים יוצרו ולא אחד בהם, זאגט דער תנא דבי אליהו ולו אחד בהם, די אייבערשטער'ס טאג, איין טאג איז דעם אייבערשטנ'ס טאג, שהוא שמח שמחה גדולה לו אחד בהם, די גרויסע שמחה וואס טוט זיך אויבן אין הימל, דער תנא דבי אליהו זאגט. און דער רבונו של עולם זאגט, בואו כה אמר השם, להרים ולגבעות ולאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה, שהיתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שנתנו באהבה רבה לישראל, ווי דער תנא דבי אליהו, משלו משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאין את הזבלים, מ'האט ארויסגענומען די מיסט ומשליכין אותם כנגד פתח בית המלך, די מיסט, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים, הוא שמח שמחה גדולה, לכך נדמה יום הכיפורים, שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה ובשמחה, ולא זו בלבד, אלא בשעה שהוא מוחל לעוונותיהם של ישראל, אינו מתעצב בלבבו אלא שמח שמחה גדולה, לכך נאמר, זאגט דער תנא דבי אליהו כה אמר השם אלוקים להרים ולגבעות לאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו שמחה גדולה שאני מוחל להם לעוונותיהם של ישראל, וואסערע שמחה ס'טוט זיך אויבן אין הימל. דאס איז דער טאג אליין, דער טאג עיצומו של יום מכפר, דער טאג אין חינוך שטייט אין מצוה קפ"ה, זאגט ער מתחילת בריאת העולם יעדו וקידשו לכך, האט דער רבונו של עולם מייעד און מקדש געווען דעם טאג אויף דעם, ואחר שיעדו הקל ברוך הוא אותו היום לכפרה, דער אייבערשטער האט מייעד געווען דעם טאג, בעשור לחודש אויף כפרה נתקדש היום וקיבל כח הזכות מאיתו יתעלה עד שהוא מסייע בכפרה די טאג אליין די טאג מ'דערציילט אז דער שר שלום אין די הפסקה האט דער גבאי אים געטראפן האט זיך געמוטשעט אזוי מיטן אטעם האט ער מורא געהאט אז שווער האט עפעס אזוי געאטעמט אזוי און ער האט אים אויך געהאט עפעס געטון עס עפעס עפעס ער האט אים געפרעגט וואס איז שווער האט ער געזאגט ניין איך וויל עס אריינלייגען אין די לונגען איך וויל אים אריינאטעמען דעם טאג דעם כי ביום הזה יכפר איך וויל עס אריינאטעמען ווי זאגט די דאקטער אטעם טיף יא ער זאל עס אריינאטעמען אריינלייגען אין די לונגען האט ער געוואלט דעם טאג דעם טאג וואס איז נעלם ונסתר מעיני כל חי ווי די בני יששכר ברענגט א באקאנטע מאמר א פארוואס הייסט מסכת ראש השנה הייסט מסכת ראש השנה פארוואס מסכת יומא הייסט נישט מסכת יום הכיפורים די מסכתא וואס רעדט אויף יום כיפור, פארוואס רופט עס נישט מסכת יום הכיפורים, וואס איז מסכת יומא? זאגט ער ווייל להורות כי קדושת היום הוא ממקום נעלם ראוי להסתירו, די קדושה פון דעם טאג איז ממקום נעלם ראוי להסתירו, על כן מנהג אנשי מעשה זאגט ער, שלא להזכיר שמו כל כך בפשיטות באיזה דיבורים, רק כשמזכירים ענינו לאיזה הצטרכות קורין אותו יום הקדוש, ודי בזה למשכיל זאגט די בני יששכר, גענוג איז דאס פארשטיין. אזוי פאר ווען דו הייבסט אן דעם טאג שטעלט זיך אוועק כל נדרי, דאס איז די גרויסע אין זוהר הקדוש שטייט ידוע וואס איז די גרויסע געוויין פאר כל נדרי? די ציטערניש, שטייט אין זוהר הקדוש שטייט אז פאר כל נדרי קען מען מתיר זיין נדרים של מעלה אפילו א גזר דין שיש עמו שבועה קען מען דעמאלטס צופליקן, מ'קען דעמאלטס אין די מינוטן אסאך טרערן חוסך זיין, אסאך אסאך פראבלעמען חוסך זיין, אין זוהר הקדוש שטייט אין פרשת פנחס. עס זאגט דער זוהר הקדוש אז יובל איז מען ארויסגעגאנגען אן עבד איז ארויסגעגאנגען לחירות יובל מיטן תקיעה, דאס איז כל נדרי זאלסטו וויסן א גזר דין קענסט ארויסגיין לחירות און די שבועות און אלעס קענסטו יעצט ארויסגיין לחירות עולם, א גזר דין שיש עמו שבועה אלץ קענסטו יעצט מתיר זיין, און יעדע זאך פון יעדע זאך קענסטו דעמאלטס ארויסגיין, דאס איז דער רבי און דערפאר שטייט אין פוסקים אז ס'עפענט זיך אלע שערי רחמים זאל מען בענטשן דעמאלטס די קינדער און אלץ ווייל דעמאלטס עפענט זיך אלע טויערן. ווי סאטמאר רב געזאגט פאר כל נדרי אלע טויערן איז אפן אבער די ערשטע טויער איז די הארץ זעה דעם הארץ צו עפענען דעם הארץ גוט צו עפענען דא אריין צו רייסן אין בעל שם הקדוש שטייט ער זאגט אז די די ציטער מיט די געוויין וואס טוט זיך אין אלע אידישע הייזער אזוי פאר כל נדרי זאגט די בעל שם הקדוש ווייל די גמרא זאגט דאך השטן בגימטריא שין סמך ד' השטן גימטריא און וויפיל טעג איז דא שין סמך הא? זאגט די גמרא פארוואס ווייל יום הכיפורים האט ער נישט קיין רשות לאסטוני האט נישט קיין רשות משטין צו זיין די בעל שם הקדוש ער פרואווט שטענדיג די לעצטע מינוט פאר כל נדרי צו מאכן לא עלינו עפעס פעקעלעך דארט און פרואווט דארט און די איד פילט עס אונטן אף על גב דאיהו לא חזי מזליה חזי און דערפאר כאפט א ציטערניש דאס איז די טרערן וואס ס'גיבט זיך א וואס ס'גיבט א שאקל. אבער פון ר' פנחס'ל קאריצער שטייט אז די געוויין וואס געפינט זיך אין אלע אידישע הייזער פאר כל נדרי די הרהורי תשובה זאגט ער ווייל די גאנצע פמליא של מעלה קומט דעמאלטס אראפ דא אלץ קומט אראפ די כסא הכבוד איז די גאנצע צייט דא ווי ראש השנה אבער די פמליא אלץ קומט אראפ דא זאגט ער, און זיי קענען דא נישט חונה זיין, ווי זאגט מען, ס'איז נישטא קיין חניון, ס'איז נישטא דא ווי צו פארקן, זיי ווייסן נישט וואס איז א עלמא דשיקרא דא, עפעס א עולם, איז די געוויין, דאס איז די שפאנדזשע הגדולה וואס אויף דעם ווי אידן רייניגן זיך, אויף דעם זענען זיי חונה די פמליא של מעלה, ווי אידן וויינען, וויינען זיך אויס, מ'שווענקט זיך אויס, אבער מ'דארף וויסן אז די געוויין דארף זיין מיט א שמחה, בשמך יגילון כל היום ראשי תיבות בכיה. יא, אוי ווי איז דא א גרעסערע שמחה א מענטש גיט זיך א וויין אויס לתוך כנפי השכינה, לתוך חיק השכינה, ווי איז דא א גרעסערע שמחה פון א אידישן נפש בשמך יגילון כל היום ראשי תיבות בכיה, אוי ווי איז דא א גרעסערע שמחה. נו אבער מען דארף געדענקען לאידך גיסא די קאברינער האט געזאגט, אז פונקט ווי די בעל שם הקדוש האט געזאגט אז דער שטן האט נישט קיין רשות אויבן משטין צו זיין יום כיפור, האט די קאברינער געזאגט אז דא האט ער אויך, דא קען ער אויך נישט קאמאנדעווען יום כיפור, יעדער איינער טוט תשובה, פריווט ער אזוי אפאר מינוט פריער אריינפליקן אביסל פו לא עלינו אביסל עצבות, האט געמאכט א ניגון, קיין עצבות זאגט ער, אוודאי וויינען, מיט א שמחה, אה! דא א גרעסערע שמחה גיבט זיך א וויין אויס צו די שכינה הקדושה, בשמך יגילון כל היום, אבער מיט א שמחה, קיין עצבות און קיין כעס און קיין און קיין פוסטע מעשות. גיט זיך א וויין אויס צו די שכינה הקדושה, די בוחן לכן שפכתי שיח פני בוחן לבות. אבער אן קיין כעס און קיין מעשות, ווי ווי די צל"ח ברענגט אין א דרוש פון שבת שובה, שרייבט א לשון, והנה מעשה שטן ביום הקוד ביום הקדוש, ערב יום הכיפורים, רובם באים לידי כעס עבור דבר שטות. די אייבישטער זאל אפהיטן, דארף בעטן אויף דעם אל תביאנו לידי נסיון. והנה מעשה שטן ביום הקדוש ערב יום הכפירים רובם באים לידי כעס עבור דבר שטות ער זאגט וגם נר אינו צריך די יונגערמאן לויפט מיטן לעכטל אין בית מדרש נר החיים זאגט ער וואס דארפסטו דעם לעכטל האסט שוין אנגעצינדען א מדורה פון שטוב ס'פלאקערט ביז צום גיהנם אזוי שרייבט ער דא וגם נר אינו צריך שכבר הגדיל המדורה מדורת הגיהנם שכל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו און זאגט עבור דבר שטות האב שכל שטיל בארואיג זיך און זיך קענען גוט אויסוויינען צום אייבערשטן. אבער אויסוויינען יא, ווי די ישמח משה טייטשט, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו, זאגט די ישמח משה שלח לחמך על פני המים, גיב א שיק ארויס דעמאלטס מיט די וואסער, גיב עס א שיק ארויס מיט אפאר ווארעמע טרערעלעך, כי ברוב הימים, וואס דו דארפסט טעג מיט יארן פועל'ן א ישועה תמצאנו וועסטו דעמאלטס מאכן אין מינוטן. כי ברוב הימים וואס דו דארפסט אזויפיל טעג שרייען אויף ישועות תמצאנו וועסטו דעמאלטס מסדר זיין אין מינוטן אין אזעלכע גרויסע מאמענטן שפכי כמים לבך נוכח פני השם און גיט זיך א גיס אויס א אמת'ע גיס אויס וואס הייסט שפכי? גיסט אויס וואס כמים לבך וואס הייסט כמים וואס? מיט א א וואסער נעמסטו פון די טייך נעמסט ארויס וואסער פון טייך ביסטו תולש מן המחובר תולש, ווען דו גיסט עס צוריק, ביסטו עס מחבר צום שורש. די נשמה איז ארויסגעקומען פון כיסא הכבוד. נאר עפעס נתלש געווארן דא. ער איז געווארן תלוש אין באנק, אין פאסטן, אין אנדערע הבלים, הבלי הבלים, ער איז דא תלוש. קומט פאר כל נדרי, גיסט זיך א וויין אויס, דו ביסט זיך צוריק מחבר צום שורש, צו די שכינה הקדושה, שפכי כמים לבך, נוכח פני השם. ביסט זיך א מחבר צוריק צום שורש. דער מענטש קומט דאך פון דארטן, און דארטן איז זיין פלאץ, וועט דא זיין צו לאנגע געזונטע יארן וועט ער זיין דא, אבער פארשטיי ווי דו געפינסט זיך דא, אין די מינוטן. דער הייליגער חתם סופר טייטשט, ער זאגט אין דעם שעה, ער רופט עס די תוס' יום הכיפורים, ווען עס איז פאר כל נדרי, אין די מינוטן, ווען מען פייפט, דא פארן פייף, ער זאגט אז מיר ווייסן אלע א טמא מת דארף א מקווה, די מקווה איז די מטהר, אבער די מקווה איז נישט מטהר נאר אויב ס'איז געווען פריער הזאה ג וז'. ער מוז פריער הזאה ג וז'. זאגט ער די גרעסטע מקווה גייט מען יעצט אריין דאס איז יום כיפור. אבער ביים תוס' יום הכיפורים מאכט דער אייבישטער דעמאלטס וזרקתי עליכם מים טהורים זאגט דער חתם סופר. זיין לשון אזוי זאגט ער. ער זאגט די די אך יום מקווה ישראל. די יום כיפור דאס איז יום מקווה ישראל. כולם נכנסים לטבול מצואת צחנת עבירות.

די וידוי ביי מנחה איז דאך נאר שמא יחנק בסעודתו. די וידוי דאורייתא. אין בעלז איז א מנהג ווען מען קומט אריין זאגט מען צוזאמען אויף אידיש חטאתי און זיי זאגן קודם מזמור י ז אין תהלים. מען זאגט מען קומט אריין אין בית המדרש זאגט מען מזמור י ז אין תהלים. פארוואס מזמור י ז? הייבט זיך אן תפילה לדוד איינס. שמעה השם צדק, צוויי, הקשיבה רנתי, דריי, האזינה תפלתי, פיר, שפעטער שטייט מלפניך משפטי יצא. זאגט דער מדרש אז דער רבוש ע האט געמאכט א חסד אז ער גיבט ארויס דעם משפט ביי נעילה נאך פיר תפילות. וואס איז די פיר תפילות? מעריב, שחרית, מוסף, מנחה. דער חסד דער נאך תפילה אדער דוד שימו השם אקשיב רנו אז אין איז שפעטער מיט נחש שטי יצא אין בלד ווען מיר זוכט דעם מזמור יצא אין שפעטער די גאנצע עולם צוזאמען חוט דו זיך געזען אויף אויף אידיש חוט דו זיך געזען ניק בשוגג אויף ווי זיך געזען ניק במייזד פשט געזען ניק במיר דעם מאל יא פון דעם צו דער רייסע וואר קאפונעם דעמאלטס איז די גרעסטע טהרה ס'איז דא א בריוו פונעם אור החיים הקדוש ער שרייבט א בריוו פון ארץ ישראל האט ער געשיקט דעם בריוו וראיתי הארה גדולה הארה מיט א אלף בשעת כל נדרי האב איך געפילט האב איך געזעהן א גרויסע הארה בבית הכנסת וקנה לי גביר אחד מהמערב הוצאת ספר תורה דכל נדרי ער האט מיר געקויפט הוצאת ספר תורה ובשעה שפתחתי ההיכל ממש היה בעיני כפתיחת שערי גן עדן בכל כך הארה שהיתה בבית הכנסת. איך האב ממש געפילט אז כ'האב ממש היה בעיני כפתיחת שערי גן עדן בכל כך הארה שהיתה בבית הכנסת. זאגט דער אור החיים הקדוש האט עס געפילט, און אונז דארף מען גלייבן. אונז דארף מען גלייבן אז דאס איז דאס די גן עדן לייכט דא. ס'איז שוין דא די גן עדן אליין. ווי ווי הויעך אונז קומען אן.

צו דער רבונו של עולם'ס כבקרת רועה עדרו, קיינער זאל נישט חלילה פעלן פון דעם אלעמען אין דעם יאר, כבקרת רועה עדרו, דער רועה נאמן, און אזוי גייט מיטן ניגון, מיטן ניגון, מיט אלץ, און ס'איז דא א ספר לבוש מרדכי פון דער שווער פון מהרי"ץ דושינסקי, זאגט ער. זמרו אלקים זמרו כי מלך כל הארץ אלקים כ'האב פחד מלך כל הארץ אלקים זמרו און דו זינגסט וויאזוי קענסטו זינגען? זאגט ער משכיל מיט אביסל שכל זאלסט אלץ פארשטיין אז סגייט מיט א ניגון מיט א שרייען מיט א וויינען מיט א ניגון ובכן תן פחדך ובכן צדיקים יראו וישמחו מיט שכל וועסטו אלץ פארשטיין מיט שכל אביסל שכל זאגט די וועלט אז סגעווען זאגט עס נאך דאס פון רבי ר' בונם א משל אז סגעווען עפעס איינער א בן מלך וואס איז לא עלינו משוגע געווארן מ'האט אים אריינגעלייגט אין א שפיטאל פאר חולי נפש לא עלינו

אזוי איז געווען א תקופה די זייער ווי די קינד האט געכאפט דעם פרינציפ דעם פרינציפ אז די גאוו די מנהל ווארפט עס אוועק די בריוו האט די קינד גענומען א בלעטל שכל האט ער געהאט און גענומען א בלעטל מיט א פענע און אנגעהויבן צו מאכן קוטשקעס ווי א משוגענער שטרעכלעך אויף רעכטס און אויף לינקס אויף שיף אויף קענט און צווישן אלע שטרעכלעך צווישן אלע קווים האט ער אריינגעשטעלט אותיות מפוזרות טא טע איך בין שוין

האט ער געזאגט דעם זקן פון רבי ר' בונם'ען האט געזאגט אז אזוי א איד קומט א געשריי אזעלכע גרויסע טעג ער שרייט ער שרייט אבער די מקטריגים דארטן די אייבישטער לופט און קאמאנדען ווען דאך זיי לאזן נישט אריבער די תפילות פונקט ווי די מנהל האט אריין געווארפן די בריוו אין גארביטש זאגט ער די מקטריגים דארטן ווילן דארט נישט אריין איי וואס טוט דער אידעלע דא ער הייבט אן א ניגון די מקטריגים זאלן נישט פארשטיין ער זינגט עפעס א ניגון באם בים באם באם יא ער פארשטייט נישט און אינמיטן דעם ניגון גיט ער א שריי טאטע

יעצט די די רוקח שטייט אין סימן רי"ז און זאגט וואס טוט זיך אויבן אין הימל אין די מינוטן אין די נעילה ער זאגט א לשון ער האט א לשון פון ראשונים ער זאגט לעת ערב לעת ערב חותם הקדוש ברוך הוא דער רבונו של עולם חתמ'עט ועומדים כל צבא מרום אלה מיימינים ואלה משמאילים ואז כל הנשמות עומדות לפני הכיסא להליץ ועומדים שני מלאכים על גלגל הירח

א מוצאי יום הכיפורים איינער וואס ציט נעילה ביז צוועלף ביינאכט איז ביז צוועלף ביינאכט קען ער נאך אלץ טון ער זאגט א אינטערעסאנטע חידוש דער תרומת הדשן זאגט מוצאי יום הכיפורים אין הדינא והבימא מסתלק מסתלקים עד שישלימו ישראל סדריהם ביז ער ענדיגט נישט נעילה דאף על גב זאגט דער תרומת הדשן דכבר פנה היום ותוספת יום הכיפורים אינו אלא עשה ס'איז דאך שוין נישט יום כיפור ס'איז תוס' יום הכיפורים אלא חביבים ישראל לפני המקום, דהקדוש ברוך הוא מנהיג בית דין של מעלה אחר סדרם, כל זמן דו ענדיגסט נישט נעילה איז נאכאמאל נישט איך מיין צו זאגן ווייל ווען מען פארשטייט וואס דא טוט זיך וואלט מען נישט געווארט אזוי אויפן תקיעה גדולה פארשטייסט, כאפ אריין ווי גרויס דו ביסט, אוי וואס גייט ווערן פון דיר, וואס גייט ווערן פון יעדן אידן, ווי הויעך, ווי גליקליך דארף ער זיין, די רבונו של עולם גייט דיר רייניגן א טהרה שיטהרנו עמו, דו ווייסט וואס גייט ווערן פון מיר, וועל איך דאך זיין די זיסטע גליקליכסטע מענטש אויף די וועלט.

מיטן לעצטן חטא, ס'גיבט זיך א א שאקל, דערפאר שרייט מען דעם שלש עשרה מידות און זאגט סליחות, און מען פועל'ט, מען פועל'ט גרויסע זאכן, די גרעסטע זאכן, משך חכם האט עפעס א גאנצע תורה אז אין די מינוטן, אפילו וואס די גמרא זאגט חילול השם האט נישט קיין כפרה נאר מיתה, דעמאלטס יא! און ער מסביר אויך פארוואס, ער זאגט אז פארוואס די פשט חילול השם האט נישט קיין כפרה, ער זאגט שטענדיג ווען ס'איז דא שופטים יא, דא גרעסערע שופטים און קלענערע שופטים, וואס זיי קענען מליץ טוב זיין שטענדיג, שופטים קענען מליץ טוב זיין, אבער א פשע וואס מען האט געפושע געווען אין דעם מלך, איז קיין שום שופט נישט מעיז מליץ טוב זיין ווייל ס'איז א פגיעה אין די מלך איז טוב חילול השם קען קיינער נישט מליץ טוב זיין ווייל ס'איז א פגיעה אין כביכול חילול השם כביכול כביכול איז טוב ביי נעילה ווער קען יא מליץ טוב זיין נאר די מלך אליין ביי נעילה איז דעמאלט די אייבישטער אליין קודשא בריך הוא איז דעמאלט אלץ א כפרה איז א געוויין ווישט אפ ווי אלץ א וויש אפ. ווייל דעמאלטס איז דער מלך אליין. מלך כולו רחמן. רבותי, נישט מאריך זיין, אבער לאמיר נאר זען עפעס, ס'איז דא א מצוות היום, און דאס הייסט מצוות, ס'איז א מצוות עשה דאורייתא פון ווידוי. דער ווידוי שטייט אין רבי ר' מיילעך אין לקוטי שושנה. שרייבט רבי ר' מיילעך מלמדנו הכ, מלמד אותנו הכתוב. להתוודות בדרך הזה. אז וואס? נישט חלילה וחס זאגט ער מיט עצבות, מלמד אותנו הכתוב להתוודות בדרך הזה שאנחנו בטוחים! בחמלתו יתברך שמו שירחם עלינו וימחל לנו על חטאתינו. מ'איז בוטח גיט א קלאפ על חטא, ער איז מיר מוחל, יא ער איז מיר מוחל אויף די אלעס. ולא בעצבות שמפרש את חטאו ומעורר דינים על עצמו, כי אם בביטחון גדול אז ער מעקט עס יעצט אויס. כמאמר הכתוב ומודה ועוזב ירוחם. דארף זיין מיט די גרעסטע אמונה, דער בעל התניא זאגט עס אויף א גאנץ יאר, נישט אויף יום כיפור, ער זאגט א גאנץ יאר, ער זאגט אז מ'ווייסט אז חזל האבן אזוי מחמיר געווען ספק ברכות, ספק ספיקות אפילו. צוגע, און דא האבן חזל געזאגט סלח לנו אבינו כי חטאנו, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח, זאגט ער וואס עס וואלט געווען איין צד אז מען האט דיר נישט מוחל געווען, א האלבע פראצענט וואס איז נישט דא קען מען מאכן קיין ברכה לבטלה, זאגט ער מוז זיין אז ווען א מענטש בעט סלח לנו אבינו כי חטאנו מוז זיין א קלאר מיליאן פראצענט אז באשעפער האט אים מוחל געווען, ווער רעדט יום כיפור זאגט דער רבי מיילעך, א מענטש קלאפט זאל זיין בביטחון גמור יא דער אייבערשטער איז דער מרחם, דער אייבערשטער איז מרחם, און אזוי קלאפט מען וידוי.

נקרא דער הויזער ארום און ארום. ניין, ניין, יא. ווייל ווי ווייסט מען האט דער וידוי דאורייתא פון והתודו את חטאתם, מיר זענען מדייק, נאך והתודו, והתודו לשון רבים, שפעטער שטייט ונתן לאשר אשם לו והשיב את אשמו בלשון יחיד. ווייל והתודו מאכן אלע, די עיקר ווארט מען דא אויפן ונתן אויף לשון יחיד, לאז עס אפ, והשיב איז דאך דער תכלית, והשיב את אשמו ונתן לאשר אשם לו, לאז אפ דער, לאז אפ דעם חטא, דעם עזיבת החטא. נישט באבערן דארטן אין דעם חטא, נאר עזיבת החטא, זיי מאכן שנעל עזיבת החטא. ווי שרייבט דארטן אין חידושי הרים, הפוך בבוץ ותשאר בוץ. אבער מודה ועוזב ירוחם. ווייל די ספרדישע האבן דעם נוסח דארטן, חטאנו לפניך רחם עלינו, דער עולם קען דעם נוסח, יא? וואס איז דער קשר? חטאנו לפניך רחם עלינו?

ער זאגט שמעתי מפי מגידי אמת אז איידער פאר ווען א מענטש הייבט אן צו קלאפן די וידוי ער שטייט מיטן קיטל און מיטן טלית איבער געדעקט איידער ער הייבט אן צו קלאפן זאל ער זיך מתבונן זיין אז ער וועט נאך אמאל שטיין מיטן קיטל וואס איז די תכריכן און מיטן טלית איבער געדעקט ווייל אין חוץ לארץ באדעקט מען נאך באגראבט מען נאך מיט א טלית אין חוץ לארץ

זאל ער זיך מתבונן זיין אז ער וועט נאך שטיין אמאל מיטן קיטל דאס איז די תכריכן איבערגעדעקט מיטן טלית, ווייל דארטן באגראבט מען מיטן טלית, און ער וועט שרייען חטאתי עויתי פשעתי און דעמאלטס וועט עס נישט העלפן, און יעצט העלפט עס יא, איז זיי גליקליך, גיב זיך א גוס אויס, ווען אזוי ווערסטו רייניג צום אייבערשטן, אזוי נעמט מען דעם אגרוף, אין די ספר החיים ברידער פון מהרל שרייבט יא פארוואס נעמט מען דאס? מען גיט אים א קלאפ אויפן הארץ, ווייל מען זאגט די הארץ דו האסט עס אנגעמאכט די גאנצע אישי, להכות באגרוף רשע זאגט ער, יא להכות באגרוף רשע, אבער דער ווער האט געקלאפט איז ווי דער נעמען רבי נפתלי ראפשיצער, איינער האט געקלאפט דארטן, מען זאגט וואס קלאפסטו דער באלעבאס איז נישט אינדערהיים, מען דארף זען דער באלעבאס דא, זיך געבן א שאקל אביסל, זיך געבן א ריר, זיך געבן א ריר, אזוי ברענגט דער ויגד יעקב, ער זאגט דארטן אז איינער איז געגאנגען אמאל. אין די גאס האט מען האט אים געכאפט א שודד ער האט אים געוואלט ערלעדיגן א רוצח האט אים געוואלט ערלעדיגן האט זיך געבעטן מען האט א שטוב מיט קינדער נאר ער לאזט נישט ארויס קיין לעבעדיגער שיין מיין פנים רויס זיך געבעטן מיין א האט אים געבעטן נאר לאז מיר זאגן וידוי נאר וידוי יא וידוי יא נאר דו זאג וידוי זאגט אזוי זאלסט זיך מתבונן זיין פאר ווען דו זאגסט וידוי יום כיפור אזוי זאלסטו זאגן

דער בעל שם הקדוש האט געפרעגט דעם חזן וואס איז די זינגעריי דא ביי על חטא, האט ער אים געזאגט א עבד גורף ביבים בחצר המלכות האט ער אים געזאגט, א עבד וואס ער גורף דארטן ביבים די דזשורעס דארט בחצר המלכות, ער איז פרייליך ער לעבן מלך, ער ווייסט ער שטייט לעבן מלך, ער רייניגט א דזשורע אבער ער לעבן מלך, איך ווייס על חטא אבער איך בין דאך אין די מלך, איך רייניג דאך דא ביים מלך. די מינוט מחלקך יהיה חלקי. און דעם בעל שם הקדוש פון איזעל. און ווען ס'איז אדרבה, שמח מאוד, זאגט ער, ער מקרב צום מלך, ער רייניגט זיך דא ביים מלך. אזוי האט מען א שמחה. שטייט רבי שמעון סופר זאגט אז ווידוי איז א מצות עשה דאורייתא. און א מצות עשה דאורייתא דארף זיין בשמחה. דער אייבערשטער זאל אפהיטן ווען ס'איז נישט בשמחה. נאר מיט התבוננות, ווי אזוי די צורת המצוה גייט, מיט א יראת שמים.

זיי ברענגען דארטן אונטן אפילו א מעשה וואס איז געווען מיט אים אליין, ער זאגט אז ער האט חתונה געמאכט זיין זון ר' איצעלע איז געווען אין א אנדערע שטאט, און ער האט געהאט א פאל ס'איז געווען א טאג פון קריאת התורה, די מרא דאתרא דארטן אין יענעם שטאט האט נישט געלאזט ארויסנעמען דעם ספר תורה פון זיין בית מדרש, בקיצור ער האט נישט געהאט קיין קריאת התורה וועגן דעם אין דעם טאג, ער איז צוריק געקומען צו זיין שטאט נאכן חתונה, צומארגנס נאכן חתונה, און מען האט באגנבעט זיין ספר תורה פון ארון קודש. האט רבי חיים וואלאזשינער פארשטאנען דעם ענין פארוואס מען האט באגנבעט אויף נישט געהערט קריאת התורה, האט ער זיך פארמאכט אין צימער און שרייבט דארט אין כתר ראש, און ער האט זיך מתוודה געווען אויף דעם, אינמיטן ווידוי האט מען אים געקלאפט אין צימער, אין צימער אז מען האט עס געטראפן ביי די מיליטער. און ער ברענגט א דבר פלא, אז מען האט געעפנט דעם ספר תורה, האט מען געזען עס האט געפעלט דארטן אינעם ספר תורה די יריעה וואס מען דארף נעכטן ליינען. אבער ער שרייבט דארטן ס'איז בדוק ר' חיים וואלאזשינער זאגט אויף א גאנץ יאר נישט אויף יום כיפור א גאנץ יאר ס'איז בדוק ומנוסה אם יבואו מי שבאים עליו יסורים ומתוודה איז גלייך לאזט אים עס אפ לאזט אים אפ די פעקל ווער רעדט ווידוי ווען ס'איז א מצות עשה דאורייתא פון יום כיפור אבער נאר מתוך שמחה און רבותי נאך איין ווארט אויף מצות היום תענו את נפשותיכם ווייל אביסעל זיין א לייכטע תענית א לייכטע תענית פאר אלע אידן. שרייבט ר' מענדעלע רימינאווער אז ר' מענדעלע רימינאווער אין דעם תענית פון יום כיפור האט ער נישט געלאזט ער האט נישט מיקל געווען ער האט מחמיר געווען ער זאגט פארוואס ער זאגט אז יום כיפור היות עס איז א א תענית וואס שטייט אין תורה איז בדרך הטבע איז די תענית מזין דעם גוף נישטא קיין שום ענין מיקל צו זיין זאגט ער ווייל ס'איז בדרך הטבע והיות ס'שטייט אין תורה מוז עס מזין זיין דעם גוף און ער האט געזאגט אז די תענית איז מסוגל לאריכות ימים. די תענית פון יום כיפור איז מסוגל לאריכות ימים, ווייל ס'איז מזין און מרפא דעם גאנצן קערפער, און ווען ס'גייט אביסעלע שווער, שרייבט די יסוד ושורש העבודה אין פרק עשירי, שרייבט ער פשוטו, אזוי שרייבט ער, כדי אריינצוקוקן אינעווייניג, ששכר קיום מצות עשה זו פון זיך וויסן תענו את נפשותיכם וואס איז דיר שווער שכרו מרובה יותר, ס'איז אסאך א גרעסערע שכר ווייל צערא דגופא עדיף, צערא דגופא עדיף, ס'איז אסאך א גרעסערע שכר, ווי זאגט יענער, אויף א פארמאכטן לולב, אויף א אתרוג אן א בלעטל צאלסטו נאך א הונדערטער, הא? נו, און דא איז א צער, ווען ס'גייט דיר שווער זאלסטו וויסן ס'איז א גרעסערע מצוה. דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין אלעמען א לייכטע תענית, אלעמען א לייכטע תענית, אבער ווען ס'ווערט אביסל שווער זיי זיך מתבונן, זאגט דער יסוד ושורש העבודה, די שכר פון די מצוה, ווי גרויס די שכר איז, זאגט ער אחי ורעי, זאגט דארט אין יסוד ושורש העבודה, יתבונן כל אדם בשכלו, כי ראוי וטוב לו לשמוח שמחה עצומה עד מאוד,

דו ביסט אין זיי, דו ביסט די מצות עשה, דו ביסט זוכה, בשמחה. ער זאגט, זאגט רבי יענקעלע גאלינסקי, אז זי געווען, זי געווען, אז זי געווען די צענער, זי געווען א שווערע אינגער דא, מ'האט געדארפט געלט פאר די ישיבות, מ'האט געדארפט אסאך געלט פאר די ישיבות, נישט געוויסט וואס מען טוט דא, אין קיצור מ'האט געמאכט א גרויסן כינוס פון עשירים, מ'האט געברענגט רעדן וועמען? פאנעוויזשער רב איז געווען א גרויסער רעדנער, פאנעוויזשער רב האט גערעדט פאר די עשירים, האט ער זיי געזאגט, ענק מיינען ענק עשירים, ענק מיינען ענק האבן א לעבן, בחורים, ליגן אין אביי ורבא, לעבן אין א גמרא, אין די הייליגע גמרא, ליגן אין א תוספות, דאס איז א, יעדער ווייסט וואס בחורים זענען, זיי ליגן און לערנען, ער האט זיי מתאר געווען וואס בחורים זענען, זיי לערנען. פאנעוויזשער רב האט געענדיגט צו רעדן, האט רבי חצקל סארנא געזאגט, רבי, די עיקר האסטו נישט גערעדט, האסט גערעדט די לערנען, לערנען, עס פעלט די עסן, מ'האט דיר געברענגט, מען האט דיר געברענגט צו רעדן וועגן די עסן, זאגט פאנעוויזשער רב, רב חאצקל סארנא, וואס איז עסן, זיי לערנען, איך האב גערעדט וועגן זיי לערנען, זיי לערנען זעכצן שעה, עסן עסט מען איין שעה, וואס איז, האט רב חאצקל סארנא אים געענטפערט, אבער פאסטן פאסט מען פיר און צוואנציג שעה. האט ער געזאגט אז יעדן יום טוב איז דא א סעודה איין שעה, דא פאסטו פֿיר און צוואַנציק שעה ביסטו באהייליגט מיט די חלב ודם וואס מקריב צום אייבערשטן, איך פיר און צוואַנציק שעה מקריב חלב ודם, מער פון פיר און צוואַנציק שעה מקריב חלב ודם צום אייבערשטן, פארשטייט זיך אז דאס אלעס איז ביז א דאקטאר, ביז וואס א דאקטאר זאגט, ווען א דאקטאר הייסט עסן עס מיט א מורה הוראה דארף ער וויסן אז ס'איז די גרעסטע מצוה די זעלבע מצוה א באקאנטע בריוו וואס רבי שיעלע בעלזער שרייבט צום צמח צדיק אפאר וואכן פאר ווען ער איז אוועק, מען האט אים געשריבן א מורא'דיגע לשון, ער שרייבט אז זיין טאטע, די שר שלום, די ערשטע בעלזער רב, די דאקטער האט אים געהייסן עסן, והלכנו, זכרתי, אזוי שרייבט ער אים, בעת אדוני מורי ורבי, דער שר שלום, היה חולה, והלכנו במבוכה פן ירצה פן לא ירצה לאכול ביום הכיפורים, די דאקטער האט געהייסן עסן אונז האבן מורא געהאט אז ער וועט נישט וועלן עסן, אמנם.

כמעט לא ראינו שמחה כזאת רק בעת אכילת מצה ונטילת לולב. אונז האבן נישט געזען קיין אזא סארט שמחה אויף זיין פנים נאר ביים כזית מצה ונטילת לולב, ווען ווען ער האט געגעסן נאך כל נדרי. דאס איז א עובד, וואס הייסט עס א אמת'ע עבדות השם, א מענטש ווייסט דאס הייסט די אייבערשטער יעצט איז ער דא מיט דעם בשמחה יתירה פונקט ווי אכילת מצה.

דער אייבערשטער זאל לאזן אלע אידן האבן א לייכטן תענית, אלע אידן קענען פאסטן א לייכטן תענית. און לסיום מיט דעם וועל איך זיך מסיים זיין מיטן מצוה, די גרויסע מצוה, כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. גרויסע מצוה שטייט אין ראשונים, דער רבנו יונה זאגט צוויי באקאנטע טעמים, דער ערשטער טעם, וואס איז די גרויסע ענין, די שמחה בתשיעי, אוכל ושותה בתשיעי זאגט דער רבנו יונה, ווען דו ביסט פרייליך תשיעי באווייזטו אז די עבירות באדערן דיר, אבער ביסט אזוי פרייליך אז מען גייט מכפר זיין די עוונות, איז דו באווייזט זאגט ער כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו, דו באווייזט די שמחה פון ערב יום כיפור אז מען גייט מכפר זיין די עוונות, ותהיה לו לעדה, דאס איז פאר אים א עד על דאגתו לאשמתו ויגונותיו לעצמו לעוונותיו, דו באווייזט אז די עבירות באדערן דיר, אז דו ביסט יעצט פרייליך ערב יום כיפור. נאך א זאך זאגט דער רבינו יונה, הערט א לשון. רבינו יונה זאגט וואס איז די ענין פון עסן ערב יום הקדוש זאגט ער ווייל יעדן יום טוב זאגט דער רבינו יונה איז דא א סעודה אויפן אויפן שמחת המצוה יעדע יום טוב בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לסעודת המצוה פארוואס זאגט דער רבינו יונה כי יגדל וישגא מאוד שכר השמחה על המצוות

שמחה פון ערב יום כיפור מ'איז זוכה צו אזא גרויסן טאג פון לכפר על עוונותינו דער של"ה הקדוש ברענגט ברענגט לשון האלוקי מהרמק זאגט ער ער שרייבט דארטן אביסל שארפער ער זאגט אז היות היום הקדוש אי אפשר לשמוח מפני דאגת עוונות א פארכטיגע טאג א לעכטיגע יום הכיפורים זאגט מען איז ועיני כל ישראל אין דעם טאג תלויים לאביהם שבשמים זאגט דער רמק לכך הקדימה תורה מצות אכילה בתשיעי, כדי שישמח בו ווען אין תשיעי, ואז תתקבל התענית בעשירי, זאגט ער מפני שעינוי העשירי, אינו נרצה לפניו מפני שהיא בדאגה, אלא אם שמח בתשיעי אז מקבל תענית עשירי. די שמחה פון תשיעי אז מקבל תענית עשירי, נמצא ששמחת התשיעי היינו מעין צום ותשובת עשירי. און ס'איז דאך ידוע וואס דער טור ברענגט די באקאנטע מעשה מיט דעם חייט, וואס מעשה בשוטר העיר, שאמר לעבדו קנה לי דגים, ער האט אים געשיקט קויפן דגים ולא מצא אלא דג אחד, ונתן בו זהוב, און ס'איז געווען דארטן א איד וואס האט געוואלט, א איד א חייט, און ער האט מוסיף געווען ביז פינף זהובים און דער דג איז געבליבן פארן חייט. דער עבד איז געקומען צום שוטר און האט אים עס דערציילט, האט דער שוטר געשיקט רופן דעם חייט, האט אים געפרעגט, וואס איז דיין ארבעט? זאגט ער, איך בין א שניידער. זאגט ער, ולמה קנית דג שווה זהוב בה' זהובים, פארוואס האסטו געקויפט אזוי? האט ער אים געזאגט, און נישט נאר דאס האסט געקויפט פאר פינעף האסט נאך צוגענומען פון מיין עבד האט ער אים געזאגט ואיך לא אקננו אפילו בי' כדי לאוכלו ביום כזה שציוונו הקדוש ברוך הוא לאכול ולשתות פארוואס ווייל ושאנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא יכפר לנו עווינותינו אונז א מורא'דיגע שמחה אונז ווייסן אז דער אייבערשטער גייט אונז מכפר בטוחים דער אייבערשטער גייט מכפר זיין די עוונות אמר לו אם כן יפה עשית ופטרו והלך לשלום ווער? דער חייט אבער דער בית יוסף ברענגט צו א מדרש, דער בית יוסף ברענגט צו א מדרש, ס'איז א מדרש אין בראשית רבה, דארט אין תר"ד ברענגט עס דער בית יוסף, א מדרש אין בראשית י"א מה פרע לו הקדוש ברוך הוא פאר דעם חייט, הלך וקרע אותו דעם דג, וזימן לו בתוכו מרגלית טובה, והוא מתפרנס ממנו כל ימיו. צדיקים פלעגן זאגן אויף דעם, אז דער סוד איז ווייל פון דעם סעודה איז דא פרנסה א גאנץ יאר. סידי ווען ער וואונט אבער איך ווייס דער מנהל איז אמאל דער פרישה זאגט דארטן סעיף קטן ה' פרישה דארטן אז זאגט ער די צורך האבן מיר מוז זאגן אז דער חייט איז געקומען צוזאמען מיטן עבד ווייל ס'קען נישט זיין אויב ער איז געקומען נאכן עבד פונעם שוטר זאגט ער וכי שייך לומר שמפני שציווה השם ביום זה לאכול יסיג גבולו יגזול מיד חברו נישטא קיין שום עצה הסגת גבול ווייל דו ווילסט מאכן א מצוה מוז זיין אז ער איז געקומען צוזאמען מיט אים, יעצט מוזן מיר אויך באטאנען. דער רבוש ע רחמנות פון מען זאגט נאך פון רבי שיעלע בעלזער א ווארט, אז וואס מיינט עס די סעודה פון ערב יום כיפור, זאגט ער אזוי, אונז זענען מיר מתפלל ביי יעדן תענית זענען מיר מתפלל אז שיהא מיעוט חלבי ודמי שנתמעט היום, זאל זיין כחלב מונח על גבי המזבח לפניך, ביי יעדן תענית, שיהא מיעוט חלבי ודמי וואס איז נתמעט געווארן, זאל זיין כחלב מונח על גבי המזבח. זאגט דער זאגט דער רב שיעלע בעלזער, ווען ווערט נוצר דער חלב ודם וואס ווערט נתמעט ביים תענית? ווען ווערט ער באשאפן? ווען ווערט נוצר דער חלב ודם? פון די עסן פארן תענית. דו עסט פארן תענית, איז דער חלב ודם ווערט נתמעט ביים תענית. זאגט רב שיעלע בעלזער, וואלט געהאט א פנים ווען ווען ווען ווען ס'וואלט געווען א אכילת רשות, וועסט זיך אנעסן מיט אכילת רשות ערב יום כיפור, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין מצוה, וואלט געדארפט אנעסן מיט אכילת רשות, וועט נוצר ווערן דא א חלב ודם של רשות פון דיינע אכילות דארטן, און דא די חלב ודם וועט גיין מקריב זיין יום הקדוש און פארן אייבערשטן, האט די אייבערשטער געמאכט אז די עסן ערב יום הקדוש זאל זיין א מצוה, קומט דאך אויס אז ס'ווערט דא נוצר חלב ודם של מצוה, און די חלב ודם של מצוה ביסטו מקריב אין יום כיפור, אזוי האט געזאגט רבי שיעלע בעלזער. האט רב ישכר דוב מסביר געווען אז דאס איז די טייטש וואס מען זאגט ביי די פזמון ערב יום הכיפורים, ירצה צום עמך אשר דמו לך מזה, מארגן גייט זיין א צום, גייט זיין די בלוט, אשר דמו לך מזה, גייט זיין די חלב ודם צו זיין א עולה, מארגן וועט עס זיין א עולה, די דמו לך מזה. היינט ערב יום כיפור, חשוב חלבו כעל זבח, זבח איז א שלמים, דער אכילה ווען ס'ווערט אכילה של מצוה, חשוב חלבו כעל זבח, וקרבנו אל תבזה, נאר חתום עליו אות חיים ותפלתו תחזה מחר יהיה האות הזה, רבונו של עולם העלף מיר זאלן אלע זוכה זיין צו א גמר חתימה טובה, א געזונט פרייליך לעכטיג יאר א לייכטן תענית לנו ולכל ישראל.